א גוטן ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה, די לעבעדיגע שרה. ס'איז דא צוויי פרשות וואס זיי הייסן לעבן און מען רעדט דארטן פון טויט, ווייל צדיקים במיתתן קרויין חיים, איינס איז פרשת חיי שרה, די לעבעדיגע שרה, און איינס איז ויחי יעקב און דארט רעדט מען ווי יעקב אבינו איז נסתלק געווארן. כ'האב געהאט מיט יארן צוריק א מלחמה מיט רב אויערבאך, ער איז דער רב פון טבריה. ער האט מיר אליין געזאגט אז די פלייש וואס ער געט א הכשר איז נישט פאר מיר, איך זאל עס נישט קויפן, נישט וואס כ'האב עס געברויכט האבן, איך האב אים געכאפט מיט א פסול'ע מקווה, האט ער געטון די זעלבע ווי איצעלע פימפ, ער האט געמאכט א מעטער הויעך פלאקאטן, אויסגעשטעלט אין גאנץ טבריה, כאילו איך האב עפעס א שייכות מיט טבריה, און ער האט מיך צוזאמגעזידלט, איך האב אים אנגעפיפן, איך האב געפיקסט דעם דאך אן אים, מען האט געברענגט אזא גומי אזוי ווי א סליפ קאווער, מען האט עס ארויפגעלייגט אויפן דאך. די לאך איז נישט געווען אויפן נידריגסטן פלאץ, די גאנצע איז געווען געהעריג שיף, די באלאניט האט מיך אריינגעלאזט, כ'האב געברענגט א טראק לאוד צעמענט, אכט אינטשעס, כ'האב געמאכט לעכער מיט ספייקס אינעם דאך, ס'איז אריינגעגאנגען אין די אייזן פון די סעמענט, און ס'איז געווען כבי' א מחיה, און כ'האב איבערגעמאכט די וואסער, און שוין, ער האט געשריבן צעטלעך און איך האב געפיקסט די מקווה. מיט א זיבן אכט יאר שפעטער האב איך אים געטראפן, כ'האב אים געפרעגט אפשר קענט איר מיר געבן די צעטלעך, ווייל דעמאלטס בין איך געווען זייער נערוועז, כ'האב נישט געהאט קיין געדולד צו כאפן פיקטשערס פון די אלע זאכן, געווען ביזי מיט די מקווה. זאגט ער ניין כ'האב שוין אלעס דיסטרויט ס'איז שוין נישט דא דערפון. זאג איך אים איר מעגט אייך שעמען געהאט א פסול מקווה אלע יארן גייט איר נאך מיך מבזה זיין זאגט איר זענט גערעכט בקיצור ער איז זעהר א שוואכע רב ער רבי שלמה זלמן'ס א ברודער אבער ער איז זעהר זעהר א שוואכע רב למעשה פאר איך בין אריין אין מלחמה מיט אים האב איך געבעטן רבי מאיר בראנדסדארפער זאל מיר צוהעלפן רבי מאיר האט מיר צוגעהאלפן ס'איז דאך דא א קארלינער כולל האט ער געבעטן דוד שמידל זאל אריבער גיין צונעם ס'איז נישט וויכטיג. אה, מען טוט נישט עקשן און גארנישט. יעצט די באלאניט לאט קיינעם נישט אריין נאר מיך, איך בין נאר געווען פאר א יאר, זאגט זי נאר הרב ראזנבערג גייט טוישן די וואסער. איך בין געווען דארט פאר א יאר אויף די הייליגע טעג, נישט אין טבריה אבער איך בין ארום געפארן. קיצור, יעצט האט מען געכאפט אין שטאט טבריה מען פארקויפט עמטליך חזיר פלייש, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, יעצט די רבנות שרייט, וואס האסטו צו שרייען אז. רב אוירבאך איז דער רב און ער געט נישט אבאכט אויף גארנישט, און פארוואס זאל מען נישט פארקויפן חזיר? כ'מיין וואס איז שוין די גרויסער חילוק וואס מען טוט ביז יעצט, אויב די מקווה טויג נישט צו מען פארקויפט אביסל חזיר. ווייל בסך הכל חזיר איז א לאו, און נידות דאס איז איסורי כריתות. יעצט זיי זאגן דא אן אז אויב די מאמע האט נישט קיין כשר'ן טעלעפאן זאלסטו נישט ענטפערן, און טאמער ס'איז פיקוח נפש, ס'זענען דאך אזוי משוגע געווארן די רבנים, איטס אנבעליוועבל, זיי לויפן ארום מאכן אלע מיני זנות, און אויף אונז זענען זיי באזארגט אז ס'זאל זיין א כשר'ע טעלעפאן. יעצט רב קוק רעגט זיך, יעצט כ'ווייס נישט פארוואס, דער רב קוק פון טבריה, כ'ווייס נישט פארוואס ער רעגט זיך, אז ער בעקט די גאנצע צייט לעיזער ברלנד, ווער זאגט אז זנות און משכב זכר און אשת איש, ווער זאגט אז דאס איז נישט אזא גרויסע עבירות, ס'איז אסאך גרעסער ווי א לאו פון עסן חזיר. כ'הער זאגן ער האט געפאסט דריי טעג און דריי נעכט אז טראמפ זאל געווינען, און נאכדעם האט אים געפלאצט אן אדער אין פיס, דער אדער, ווייזט מען אים פון הימל אז דו ביסט חזיר. א ביג דיעל אז דו פאסט, פאסט נישט, מען זאגט אין רוסלאנד דו פאסט'ל נישט דו גנב'ל נישט. אמאל האט מען גארבאטשאוו געגעבן זיין סוט צו קלינען, און דארט האט ער געהאט אריינגעלייגט אזא זייגער וואס ער האט געקענט הערן וואס יעדער אין פארלאמענט רעדט. א מורא'דיגע זייגער געווען, א שפיאנאזש זייגער. ער האט פארגעסן, און ס'איז געקומען, ער האט אנגעטון דעם אנצוג, ער האט עס נישט געטראפן, און ס'איז געגאנגען, ער האט געהייסן מ'זאל איינזעצן דעם גאנצן פארלאמענט, און מ'האט יעדן איינגעזעצט. בקיצור, ס'גייט דורך א טאג צוויי, כאפט ער זיך ס'איז אינעם אנדערן.

איינער האט מיך אפגערופן און ער האט געזאגט, רב נחום איר זאלט וויסן ס'איז געווען אזא שיינע הענג אוט ביי סרול האגער'ס טיש, wow זאגט ער געווען יונגלעך, מיידלעך, בויעס, אויף דראגס, מ'האט געסמאוקט וויד, ס'איז געווען אלעס, נישט אין פאבליק אבער זיי האבן שוין געהאט ווי זיי זענען געגאנגען, wow זאגט ער נחום ער זאל יעדע וואך קומען, דאס וואס איך האלט אין איין מסביר זיין, מ'קען נישט קאנטראלירן די קינדער היינט. נאכדעם איז דא נאך א זאך, אין די וואך וואס איז פארגאנגען איז געווען די קאנווענשאן אין אגודת ישראל, ס'האט געדויערט דריי טעג, דאס פרייטאג שבת און זונטאג, מען האט גערעדט פון אלעמען, פון שכם, פון יוסף, פונעם אייבערשטן, פון דף היומי, ר' מאיר וואס האט געראטעוועט די וועלט, ר' מאיר שפירא האט געמאכט דעם דף, מיטן יומי, מיט אלע זאכן האט מען דערלעבט צו רעדן חוץ פון איין זאך, טשיילד סעיפטי, טשיילד מאלעסטינג. ווייל אגודה איז דאס נאכנישט מודה. איך גיי מאכן יעצט א מורא'דיגן שארפן יוטוב פאר איוואניקע טראמפ, זי אזא בהמה אז זי איז געווארן א איד, ביים גלח וואלט זי געהאט ווייניגער א טשענס מען זאל מאלעסטן אירע קינדער, ווייל דער גלח איז שוין מודה אז מען טוט עס, זיי האבן פאנדס אויפגעשטעלט צו העלפן די קינדער, באט ביי די אידן ס'איז נאכנישט דא, איט דאזענט העפען יעט, איך גיי איר געבן אזא מין יוטוב אז די גאנצע שטאט וועט ציטערן, יעצט וואס וויל איך מיט דעם אויפטון? א פשוטע זאך. אזוי ווי אין אוסטראליע מאכן א ראיעל קאמישען די גאווערמענט זאל דאס ווי מען זאגט דורך קוקן, ווייל בסך הכל וואס אונז קעמער זיך פארלאזן אויף אונזערע פאליס איז אז זיי פארקויפן פאר צוואנציג טויזענט דאלער גאנס איליגעל דעטס אלל ענד איט קענט גאו אן לייק דיס ענימאר. יעצט ביי די גרויסע אסיפה פון די אגודה איז דעם גערער רבינס זון איז דא און ער האט אויך גערעדט אבער ער האט אויך נישט גערעדט פון מאלעסטן איך מיין עס איז נישט דא ביי אונז און די ביג מאוט דער נאוואמינסקער רבי, ער האט גערעדט און גערעדט און גערעדט, גארנישט קיין ווארט וועגן די עיקר פראבלעם וואס כלל ישראל ליידט, נאמבער וואן איז סעקשועל אביוז און נאמבער טו איז דראג אביוז, נאובעדי איז אינטערעסטעד אין דיס, וועגן דעם גיי איך מסביר זיין פאר איוואניקע, יו דיד די ביגעסט מיסטעיק טו ברינג אין יור טשילדרען טו דזשודעאיזם, אזוי זאגט ער דארטן, אלע ראשונים און מצטערים. ועכשיו אתה בא להוסיף עליהם? שיק זיי אוועק! אזוי זאגט אהרן הכהן פאר זיין ברודער משה, אונז האמיר דאך גענוג אין מצרים, אונז האמיר גענוג פראבלעמען מיט די רבנים און מיט די פאלשע תורה וואס זיי לערנען אפ, אז מען דארף רחמנות האבן אויפן פעדאפייל און נישט אויפן וויקטים, און וואס וואלט איר געפעלט ווען זיי זענען געבליבן ווען גוים? אויך גארנישט געווען, ביסט נישט מחיוב צו זיין א איד, אה קען זיין אנדערש האט דיין בויפרענד נישט געוואלט מיט דיר חתונה האבן האסטו עס געמוזט טון, עס קען אויך זיין. באט וויל איך דיך פרעגן, קען מען סעטלען אז פון פרעזידענטשעל הויז זאל ארויסקומען א פרעזידענטשעל קאמישען אז מען זאל נישט האבן צו טוהן מיט אזעלכע לאו לייפס אזוי ווי טאמפסאן דער דיסטריקט אטוירני וואס ער איז געשטארבן, צו ווי דער פריעריגער דיסטריקט אטוירני? ס'איז אנבעליוועבל! עטס זיצט מאכן LGBT לאוס, עטס זיצט מאכן אלע געזעצן, מאכט'ס געזעצן מ'זאל קענען גיין נאקעט אין די גאס אויכעט. באט איין געזעץ אז מען זאל פראטעקטן קינדער מוז זיין. וואס האט דעם אייבערשטן אויפגערעגט אין סדום און עמורה ווען מען האט גענומען א מיידעלע וואס האט געגעבן ברויט פאר א אלמנה און מען האט איר ארויפגעלייגט אויפן דאך און אנגעשמירט מיט האניג און זי איז געשטארבן? אלע זאכן ארום און ארום האט דעם רבונו של עולם נישט געבאדערט גענוג אז ער זאל איבערדרייען סדום און עמורה נאר אז מען האט געטאטשט א מיינער א קליין קינד רבותי קיפ יור הענדס אףף טשילדרען. כ'בין יעצט געפארן, איך האלט אינמיטן מאכן א מקווה, איז דא א גרויסע סיין, עפעס א סטעיט, וועגן טרעפיקינג טשילדרען, ביי יעדע פאבליק טוילעט אויף די מעידזשער הייוועיס איז דא א טעלעפאן וואו מען זאל קאלן, מען נעמט קינדער, מען טראגט זיי אוועק, מען רעיפט זיי, מען הרג'עט זיי, זיי ווייסן קיינמאל נישט וואו צוריק צו קומען, איטס אנבעליוועבל וואטס גאואינג אן. עניוועי, אונז האף מיר יעצט צו זעהן גרויסע טשענדזשעס מיטן אייבערשטנ'ס הילף אונז טו מיר פייטן פאר די טשענדזשעס. כ'האב געוואלט זאגן אז ס'דא אויף די נייעס אזוי צוויי סועסיידס פון יונגע בחורים, איינס איז אין קראונהייטס, יענער איז נעבעך געשטארבן, שבק לן חיים לכל חי, די צווייטע איז אין לעיקוואוד און ס'איז אין א וואך צוויי שוין, ס'גייט שוין. רבותי כ'האב ענק געזאגט וועקטס ענק אויף! סאקמערע קאקמערע בהמות! און פארוואס דארף מען ציילן ביי מנין הושיעה את עמך? מען קען דאך ציילן הושיעה את עמך דראגס דראגס דראגס! בהמות וואס איר זענט! די גאנצע שטאט כולם מתים אלע שטארבט פון דראגס און די חברה איז נאך ביזי אן נחום ראזענבערג און זיי מאכן חוזק און דער איד און דער בלאט און דער צייטונג האבן גענומען דעם זעלבן ארטיקל, און ס'איז געווען אן ארטיקל ווער מעג זאגן מוסר, וואס הייסט ווער? אז א מענטש זעהט און ס'טוט אים וויי דארף ער שרייען? וואס הייסט ווער מעג זאגן מוסר? עניוועי, איז די ערשטער איז געשטארבן דער אין קראונהייטס, די אנדערע איז אין לעיקוואוד, האבן זיי עפעס א גאנצן נס, הער וואס איז געווען, ער האט זיך אנגעדראגט, איז ארויס פון די קאר, איז צוזאמגעפאלן אין א פארקינג לאט, און אן אנדערע קאר האט אים שיער איבערגעפארן ווייל ער איז געווען אויף די פלאר, א מענטש דאזענט עקספעקט א מענטש ליגט אים אויף די פלאר אין פארקינג לאט.

שבוע ברוכה די גנותא, רבותי, רבותי ס'איז אינפעסטעד איבעראל, רבותי ס'איז ממש א שרעק וואס גייט פאר, אין ווייניש סאם לייף, קיינעם אינטערעסירט עס נישט, יעדער פארט ווייטער, אין קאליפארניע ווילן זיי עס יעצט ליגעלייזן אפילו נישט פאר מעדיקל יוז, און אין דענווער קאלאראדא איז עס ליגעל, באלד וועט איר הערן ווי אלע אונזערע חברה פארן דארט אהין וואוינען. כ'האב געוואלט זאגן אז איינער פון די גרעסטע חורבנות וואס ס'האנטעד כלל ישראל איז דראגס. סעקס מיט דראגס. יעצט וועגן דעם ענין פון דראגס האב איך שוין אסאך גערעדט, און היינט איז זייער גרינג צוצוקומען צו געוויסע דראגס וואס זענען נישט אזוי עקספענסיוו, און צו נידלס און צו סירינדזשעס, און לעצטנס איז דא אן עפידעמיק וואס אסאך קינדער, כאפן ווי די טאטעס אדער די מאמעס זענען אויף העווי העווי דראגס, זיי ווערן נאקט אוט אינגאנצן, און אסאך מאל ווערן זיי ווייעלענט, און ממילא די קינדער פארלירן קודם כל די רעספעקט פאר די עלטערן און נאכדעם פארלירן זיי די טראסט און ס'א מורא צו זיין אינאיינעם מיט די עלטערן אין איין הויז, ס'איז געווארן ממש אן עפידעמיק, איך ליין יעצט ס'איז. פערליך! איך וויל זייער שטארק בעטן ביי די עלטערן וואס האבן זיך אריינגעכאפט אין די דראג ביזנעס, כ'מיין נישט וואס זיי פארקויפן עס, כ'מיין וואס זיי נוצן עס, זענען אן א לאקעל ענד יוזער, זאלן אנהייבן צו זען וואסער א חורבן זיי ברענגען אויף זיך און אויף זייערע קינדער און אויף די גאנצע משפחה. און איך ליין אז זיי האבן נישט נאר, זיי נוצן מער וויד אדער מאריוואנע, זיי נוצן אלע אנדערע מיני דראגס אויכעט. ס'ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר רבותי. די ערשטע פאף אדער די ערשטע נידל איז זייער גרינג עס נישט צו נעמען, נאכדעם אז האסט דיך שוין אריינגעלאזט דערין איז זייער שווער זאלסט דיך ארויסנעמען דערפון, סאו כ'וויל בעטן דעם עולם, ס'איז א שרעקליכער עפידעמיק און מ'דארף זען צו באקעמפן דעם עפידעמיק. איף יו ניד גאו פאר העלפ דאונט געט וויילענט, דאונט דא וואט יו שודענט דא. אינמיטן זאגן יעצט די דרשה הייב איך אן צו טראכטן, כ'ווייס נישט וויפיל אמת ס'איז, מ'זעהט אז דיינים מיט די רבנים וואוינען מיט די אייגענע טעכטער, קען זיין זענען פארדראגט, קען זיין די שורש פון די גאנצע זאך איז גאר נישט סעקס איז גאר דראגס. נישט אז ס'זענען דזשאסטיפייד, ווייל זיי טארן נישט נעמען קיין דראגס זיי זאלן ווערן אוט אוו הענד, אבער ס'דא זייער אסאך היימישע מענטשן וואס זענען אוט אוו הענד, קינדער פארלירן טראסט, נאכדעם די קינדער טרייען עס אויך, ווייל מען זעט וויאזוי דער טאטע שטעכט זיך מיט א סערינדזש, איז ווען דער טאטע איז נישט אינדערהיים טרייעט ער עס אויך, און אסאך מאל טוט ער זיך אווערדראגן, און אסאך מאל ווערט ער אדיקטעד, און ס'איז געפערליך. יעצט וואס זיי זאגן אז דער עולם, דער היימישער עולם ליידט, איז העראוין, ס'איז אנבעליוועבל. און זיי זאגן איינע פון די טעמים איז ווייל ס'איז שוין היינט נישט אזוי שווער עס צו באקומען, ס'איז זייער גרינג שוין היינט צו באקומען, און די קאסט איז נישט אזוי טייער, איז במילא זעמער אויף צרות, און שטעלטס אייך פאר ווען מ'וועט נאך ליגעלייזן די דראגס, כ'האב ענק שוין געזאגט אויף א פריעריגן שיעור אז אין קאליפארניע גייט מען עס אויך ליגעלייזן, דארטן איז עס מאריוואנע, אזוי ווי מ'האט עס ליגעלייזט. אין דענווער קאלאראדא, און די גאווערמענט זאגט ס'ארבעט זיך זייער גוט אויס, דאס אז דער עולם ווערט קראנק און אדיקטעד דעי דאונט קעיר, עז לאנג עז זיי זאגן זיי קריגן זייער טעקס מאני, און נאכדעם די דראגס איז דא אסאך מאל אז ס'ווערט שוין אלט און מ'פארקויפט עס אין אן אנדער מארקעט פאר ביליגער, און דאס הרג'עט אוועק דעם מענטש. און אזוי איז דא א קאנטראל פון די גאווערמענט סיי אויף די עקספיירעישאן דעיטס און סיי זיי קאלעקטן זייער טעקס, און ממילא אז טאמער איינער העט ווערן קראנק דערפון,

אבער ער סאוט זיי יעצט, ער האט זיי געסאוט, איך מיין ער האט שוין געווינען, עניוועי רבותי יעצט מוז מיר אנהייבן צו רעדן פון אנדערע סאבדזשעקטס וואס אונז האמיר זיך איינגערעדט, מחמת ווייל מ'האט נישט געוויסט צו ווייל מ'האט נישט געוואלט וויסן אז ביי אונז איז דאס נישט דא. איך וויל דיך אויסלערנען א זאך, אלעס וואס דו זעהסט ביים גוי איז דא ביים איד אויך. אונז האמער דעם זעלבן יצר הרע, א איד האט א גרעסערן יצר הרע, אבער אונז האמער די זעלבע סעקס דרייוו, והא ראיה, ווען אונז וואלט מיר נישט קיין סעקס דרייוו וואלט קיינער נישט חתונה געהאט, סיי אידן האבן חתונה סיי גוים האבן חתונה, אונז האמער דעם הויקער וואס מ'האט אונז אריינגעגעבן פאר יעדן מענטש, ער זאל זיך האבן מיט וואס צו שלאגן, אונז האמער די תאוות ווי דער גוי. אלעס פונקט ווי דער גוי, און אונז האמער א דראג דרייוו ווי דער גוי, און דאונט טינק דיפרענט, ספעשעלי היינט, אמאל האט מען נאך מקבל געווען דעם עול תורה, ס'איז געווען א גאנצע זאך, היינט ברוך השם, מען שטייט אויף ניין און נאכן זמן קריאת שמע גייט מען דעמאלטס דאווענען, אז מען דארף זאגט מען דעמאלטס סליחות, נישט דא דער עול וואס איז אמאל געווען אן עול תורה, איך האב יא מעביר סדרה געווען, איך האב יא מעביר סדרה, איך האב נישט, די נעקסטע וואך העט נישט זיין, ממילא היט דיך נישט די תורה אויך נישט, ווייל דו ביסט נישט אזוי געטריי און דעוואודעד פאר די תורה הקדושה אז די תורה הקדושה זאל דיך היטן, איז ביסטו אזוי ווי א גוי, ביסטו אזוי ווי א גוי, ביסט מיר א איד אויכעט וואס ביסט מחיוב די זעקס הונדערט און צוואנציג מצוות עשות און לא עשות מיט מצוות דרבנן, היינט זענען נישט דא רובם ככולם איז שוין נישט דא היינט, אבער על כל פנים דאס איז דיין אבליגעישאן, יעצט זאל איך זאגן נאך א זאך זייער וויכטיג. כ'האב געליינט יעצט אז די לעצטע האלבע יאר איז געווען פון ווילימסבורג אידישע קינדער געבוירן געווארן אין בית ישראל האספיטל צוויי טויזנט בעיביס קיין עין הרע ס'איז זייער א שיינע זאך אבער בית ישראל האט זיך פארקויפט ווייל זיי פלעגן מאכן הונדערט פופציג מיליאן דאלער מיט א גאנצע זאך מיט די האספיטל מיט מעשה'ס זיי נעמען דאס און זיי פארדינגען די ריעל עסטעיט מאכן זיי זעקס הונדערט מיליאן דאלער אזוי ווי מ'האט אפגעקויפט די ליטש האספיטל אויכעט.

מעדיקעיד צאלט חי צל זיי צאלן גארנישט און ביז זיי צאלן שוין מען האט געוויזן א דאקטער מעדיקעיד צאלט אים א יאר שפעטער דאס הייסט א יאר אינטרעסט אסאך געלט אז מען רעדט לאמיר זאגן פון דרײַ פֿיר הונדערט טויזענט דאלער איז אז ס'איז צען פראצענט איז די אינטרעסט איז רעדט מען פון דעם אליין דרײַסיק פערציג טויזענט דאלער. און נאכדעם ציט מען זיי נאך אראפ אויף יעדע זאך. יעצט איז דא אויף פירסט עוועניו אין ברוקלין אן אלטער שפיטאל, ער איז שוין איבער הונדערט יאר אלט, ער הייסט לוטערען האספיטעל. ס'איז דארט ממש ביים ים. איך הער זאגן אז זיי ווילן יא אננעמען די אידישע קאסטומערס, אבער די שאלה איז ווי גוט זענען די דאקטוירים און וואסערא סערוויס וועט מען דארט געבן, און וויפיל וועט מען קענען האבן אינפלוענס אין די האספיטעל. למשל, ר' מאטעלע האט א זון, ער הייסט. לעזער וואלף האגער זאגט ער מיר. אין מאונט סיני האספיטעל, ער איז א ליעזאן. מיין טאטע איז דארט געווען קראנק, זאגט ער אים, נחום דיין טאטע זאל פגר'ן, איך גיי דיר גארנישט טון ווייל דו האסט גערעדט אויף מיין ברודער, מילא ער זאגט איך האב גערעדט אויף זיין טאטן, פארשטיי איך האב גערעדט אויף זיין ברודער, האט ער דאך אן אינפלוענס אינעם האספיטעל, ער קען לאזן מיין טאטן שטארבן. סאו דארף מען דאך האבן אן אינפלוענס אין די האספיטלעך אויך. נאכדעם איז געווען א אינגערמאן וואס ער איז געווען אין די זעלבע צייט וואס איך בין געווען מיט מיין טאטן אין שפיטאל איז ער געווען מיט זיין שווער און איך האב אים געזאגט וואס איך מאך מיט, איך פאר מיטן טאטן, מען קומט און מען זיצט טווענטי פאר אווערס מיט אלעם, מיט אייניקלעך שלאפן יעדע נאכט. זאגט ער מיר דו משוגענער דו מיין שווער האט באקומען א סטראוק האב איך געזאגט דעם דאקטער טו גארנישט און ער איז נאך געווען סיקסטי פאר, שטעל דיר פאר אז. און דער מענטש האט געארבעט א גאנץ לעבן פאר זיין געלט, האט אריין גענומען א פרעמדן אין די פעמילי אן איידעם, און ער האט נישט קיין דרך ארץ פאר אים, דער רמב"ן זאגט אז דאס אז מען טאר נישט נעמען קיין קרובים דאס איז א איסור ערווה, דער אייבערשטער האט עס גע'אסר'ט מטעם גרויסע סודות וואס ס'ליגט אין דעם, ווייל אין אמת'ן ס'וואלט בעסער געווען א ברודער זאל נעמען א שוועסטער. פארוואס? ווייל די ירושה וועט נישט אוועק גיין צו אנדערן, און אויך אז ס'איז דא א הארט פיעלינג, די הארץ פיעלט יענעם, צו משפחה, אריינגעבן א פרעמדן באק אן איידעם, האט ער אנגעזאגט דעם דאקטער לאז אים שטארבן רייט עוועי, א שאד ער זאל זיך פלאגן, און אזוי איז ער געווארן רייך, און אזוי דא הונדערטער, הונדערטער און הונדערטער מענטשן מיט די עי קעי פאליסיס, מען לאזט שטארבן, הרג'עט, דארף מען דאך האבן אן אינפלוענס אין די האספיטעל. עניוועי, וואס איך וויל ארויסברענגן פון דעם גאנצן שמועס איז, רבותי, אונז האמיר אויסגעוואקסן ניו יארק, אין ניו יארק האבן זיך באזעצט די גרויסע קאפאציטעטן, ס'איז מער נישט פאר אונז, מען דארף זוכן קליינע שטעט, אפילו פיר פינעף זעקס שעה אוועק מיט א קאר, און מען דארף עס אנהייבן צו באזעצן, מען דארף טראכטן א פיוטשער פאר כלל ישראל, אונז זעמיר דא אווער קראודעד. און עווענטשעלי ליידט יעדער, די שפיטעלער ליידן, די תלמוד תורה קינדער ליידן, די מיידלעך ליידן, מען האט תלמוד תורה'ס אין אזאלכע שלעכטע געגנטן וואס מען טאר נישט גיין אין מיטן טאג מיט א מאשין גאן, די גוים דארטן ס'איז געפערליך, און במילא ווי העוו טו לוק פאר די פיוטשער וואס גייט זיין, דער געבסט א קוק אויף אונגערן למשל, ס'איז געווען די גרויסע שטאט בודאפעסט, דעברעצין, מישקאלץ, נאר מ'איז געווען, יעדער האט זיך געצויגן אין קליינע דערפעלעך. דאס אליין איז געווען א פרנסה, עס האט נישט געקאסט די גרויסע זאכן ווי וואוינען אין שטאט, זעלבע איז אין פוילן געווען, אין אפאר גרויסע שטעט, ליזענסק, צאנז, רימענאוו, איך ווייס, ווירקליך איז אלס געווען דערפעלעך, עס איז געווען דערפעלעך זיי האבן נישט געהאט קיין מנין א גאנצע וואך, עס איז געווען דערפעלעך זיי האבן נישט געהאט קיין מנין א גאנץ יאר, און מען פלעגט אריינפארן אין די שטאט, פאר די גרויסע ראש השנה יום כיפור און סוכות פאר די גרויסע תפילות, מען מוז דאך זיך רעכענען מען קען נישט האבן אלעס, דו מוזט נישט קענען וואוינען אין וויליאמסבורג, ארייט היינט איז נישט קיין פראבלעם צו האבן א מנין, יעדע צען מענטשן קענען האבן א מנין, א חוץ איינער נחום ראזענבערג ער קען נישט האבן קיין מנין, איינער האט מיר געזאגט אז א גרויסער רב האט יעצט געפרעגט. זאליק כהן, מען דארף דאך אפשטעלן דעם ראזענבערג, ער ער באליידיגט דאך די רבנים, זיין האטליין איז שוין נישט געמאכט אויף סעקשועל אביוז נאר אויף רבנים אז זיי זענען חזירים, פרעגט אים זלמן לייב, זאג וואו הערסט אים אויס? ביסטו צודרייט? הער אים נישט אויס! זאגט ער, ליידער אלע רבנים הערן אים אויס, גאנץ כלל ישראל הערט אים אויס, ביז זיי זאלן צו מען אים נישט אויסהערן וועט מען נישט וויסן וואס ער רעדט, פרעגט ער, נו וואס זאגט איר וואס זאל מען טון? זאגט ער מען זאל לייגן נאכאמאל א חרם. האט ער זיך גענומען לאכן. מה דאך דאס ערשטע האט נישט געהאלפן, דעמאלטס ווען מען האט נאכנישט געוויסט ווי גערעכט ער איז, ווי ווילסטו יעצט אנקומען? פארשטייסט, איין מענטש וואס האט נישט קיין שול ווי צו דאווענען איז נחום ראזענבערג. און רבנים האבן געהאט א גיסטע אים צו לייגן אין חרם, אבער נארמאל אין יעדן שטעטל דא וויפיל מניינים דו ווילסט, און ס'מאכט זיך נייע שילן מיט אלעם, ס'נישט ווי אינדערהיים וואס מ'האט געוואוינט אין א דארף אליינס. סאו איך וויל זאגן דעם עולם, קיינער וועט פאר דיר נישט טראכטן ווייל דער רב וויל זאלסט דא בלייבן, איז די מעשה, א איד איז נישט געקומען ראש השנה דאווענען, בקיצור דער רב קאלט אים אפ נאך ראש השנה, וואס איז געשען? האסט מיך איבערגעלאזט? שוין געמיינט ער איז געגאנגען צום רב'ס ברודער, זאגט ער ניין ליידער, איך האב געהאט נישט פאר קיינעם געזאגט א הארץ אטאקע ערב ראש השנה, בין געווען אין שפיטאל, זאגט ער אה ברוך השם האט איר געהאט א הארץ אטאקע, אבי איר זענט נישט געגאנגען צום ברודער. ווייטער. דער רב וועט פאר דיר נישט טראכטן, ער האט דיך אין דר'ערד און דער עולם מוז זיך ארגאנאזירן און אליינס טראכטן פאר זיך וויאזוי מען קריכט ארויס פון אזא מורא'דיגע הויכע ריעל עסטעיט פראבלעם וואס כמעט קיינער האט עס נישט צו באצאלן. ס'איז געווען יעצט דא אזא זאך וואס מענטשן פלעגן טון, פלעגן נעמען אין אפסטעיט סעקשן עיט און נאך א יאר האבן זיי עס געטרענספערט. זייער פיין, דאס איז ליגעל. דער'ס נאטינג ראנג וויט דעט. וואס איז אבער געווען? אז מענטשן זענען געווען קלוג, זיי האבן אויסגעקלוגט דעם סיסטעם. זיי פלעגן נישט וואוינען דארט אין די יארן. געוואוינט האבן זיי אין וויליאמסבורג אדער אין בארא פארק. נאר דארטן געקאלעקטעד דעם רענט און זיי האבן עס באצאלט פארן לענדלארד. און די גאווערמענט איז עס דערגאנגען. עס האט נישט גענומען לאנג, זיי זענען דורכגעפארן די גרויסע בילדינגס וואס איז דא די ספעשל פלעצער ווי מען האט געדינגען. און זיי האבן געטראפן אז ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך. ס'איז געווען טונקל. נישט געווען קיין. די לעקטער האט נישט געשיינט. איז בקיצור האבן זיי אהער גענומען דעם עולם און כ'הער ווי זיי האבן געהייסן יעצט יעדן איינעם אז זיי מוזן צוריק צאלן דאפלט וויפיל די גאווערמענט האט זיי געגעבן, כפל, אזוי שטייט דאך אין חומש, און למעשה זענען זיי מער קיינמאל נישט בארעכטיגט צו האבן קיין שום פאבליק האוזינג פון די סיטי, אזוי ארבעט ביי זיי, כאפט דיך, קענסטו קיינמאל נישט האבן קיין פאבליק האוזינג, איז דאס איז וואס דא גייט פאר.

סאו רבותי לאמיר טראכטן א פיוטשער יעדער פאר זיך, נעמטס ענק צאם צען פופצן חברה, ס'איז דא גאווערמענט פראגרעמס אז מ'קויפט פירסט טיים בייערס, ס'איז דא געוויסע שטעט און געגנטן, איך רעד שוין פון דעם לאנג, און אסאך האבן שוין געפאלגט, און זייער אסאך זענען מיר מורא'דיג דאנקבאר. אסאך וואס וואוינען היינט אין די קליינע שטעט, אין ניו יארק סטעיט אליינס איז דא זייער אסאך מענטשן וואס וואוינען, זאגן זיי האבן עס פון מיר געהערט און זיי האבן געפאלגט. אונז דארפן זיך אליינס צוזאמשטעלן און ארגענעזירן, ווייל קיינער וועט דיר גארנישט טון. שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט א שטיקל עמורדזשענסי, יעצט קומט א געהעריגער שיעור. ס'איז באוויסט אז די הנהגה וואס דער אייבערשטער פירט זיך מיט כלל ישראל איז העכער פון די טבע. שטעל דיר פאר, ס'איז דא א בילד ווי אהרן קוקט אויף א פרוי, זי שטייט פונקט קעגן איבער אים, דער מאן שטייט אויף די אנדערע זייט, ס'עפעס אזוי עקלדיג, און ער קוקט אויף איר, ער נעמט נישט אראפ די אויגן פון איר. אהרן, ביסט דאך א מנהיג הדור, ביסט דאך א מנהיג ישראל, וואס איז מער די. זי איז אן אלטע פרוי שוין. עניוועי, ס'א מזל אז הילערי קלינטאן האט נישט געווינען, ווען נישט וואלט אהרן געמאכט א ברכה שכוחו וגבורתו מלא עולם, איך ווייס דארט נישט שחלק מחכמתו ליראיו, און ער וואלט געזעסן און געקוקט טאג און נאכט, ער וואלט געזאגט דאס איז אונזער פרעזידענט, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך. אהרן, אונז זעמיר זייער דעדלי עמבערעסד מיט אזא מין אויפנאמע פאר פרויען, באלד וועט מען נאך הערן אויף דיר וואס מען האט געזאגט אויף לעיזער בערלאנד. עניוועי, כ'האב געוואלט צולייגן, כ'האב גערעדט די וואך וועגן ס'איז געווארן א עפידעמיק ביי אונזערע אינגעלייט פון די דראגס יעצט. אין ארץ ישראל איז די איחוד הצלה איז אויך געווען אינוואלווד אז זיי האבן עפעס געפעלטשעוועט און. געהאנדלט מיט פֿינף און זיבעציק טויזנט פילן פון ווייעגרע וואס דאס איז געווען פאלשע און מען האט באצאלט פאר דעם פֿינף טויזנט דאלער פאר פֿינף און זיבעציק טויזנט פילן און מען האט געדארפט מאכן דרײַ מיליאן שקלים בקיצור מען האט זיי געכאפט און די בית משפט אין תל אביב האט ארויפגעלייגט אויף זיי פֿיר און צוואַנציק חדשים תפיסה אויפן הויפט פונעם רשת ווער ס'איז געווען פארמישט מיט די ווייאגרא. יעצט זיי זאגן אליינס אז מ'כאפט ממש א קליינעם פראצענט פון די מענטשן וואס זיי טוען דאס, אז זיי זענען ווי מ'זאגט אין די הצלה, זיי זענען ווי מ'זאגט פראפעשענעלס און זיי ווייסן וויאזוי עס צו טון, און זיי בא'גנב'נען די מערכת, ס'איז ממש א שרעק. יעצט, איך וויל געבן א שטיקל הדרכה פאר יונגעלייט. עטס ווייסטס דאך, עטס קענטס דאך מיין פאליסי, אז ס'געשעט אזאלכע זאכן דארף מען רעדן דערפון. עז טיים גאוס ביי איז דא אזא זאך וואס הייסט עידזשינג, די גאנצע וועלט איז אריינגעפאלן אונטער אזא זאך וואס דאס הייסט עידזשינג, עידזשינג מיינט אז מ'ווערט אלט, אלעס ווערט אלט, בנינים ווערן אלט, די מענטש ווערט אלט, און למעשה ווערט אויכעט אלט דער. חוש המשקל ווערט אויכעט אלט, און למעשה וואס ס'געשעהט איז, מ'ברויך דאך עס האבן ווייל ס'איז אין די מיינד מער וויפיל ס'איז אין די באדי, און די פרוי דארף עס האבן, האט מען ארויסגעגעבן אזאלכע פילס ס'הייסט ווייאגרא, יעצט איז דא אזאלכע קאמפעניס וואס זיי דעליווערן ביז צו דיר אהיים, אז דו האסט א פרעסקריפשען שיקסטו זיי אריין דעליווערן זיי דיר ביז צו דיר אהיים די זעלבע פיל נאר ס'איז ממש פעניס. שטותים, למשל א ווייאגרא פיל קען קאסטן צוואנציג דרייסיג דאלער, דאס קאסט פעניס, צוויי דריי פילן קאסטן צוויי דריי דאלער, ס'קומט אויס כמעט א דאלער א פיל, און אויסער דעם איז דא נאך א זאך, ס'איז דא אסאך מאל וואס די פיל העלפט שוין אויך נישט, ווייל די אדערן וואס ס'טראגן די בלוט זענען שוין אזוי אלט און צאמגעשרומפן, בפרט נאך מענטשן וואס האבן געוויסע קרענק אזוי ווי דייעביטיס צי כדומה, אז ער קען שוין טון וואס ער וויל, דאס איז פיניש, איז דא אזאלכע נידלס וואס מ'געט. ס'איז דא אזאלעכע, ס'איז דא א האספיטעל וואס הייסט די באסטאן האספיטעל, זיי לערנען דיך אויס געוויסע עקסערסייזעס, נאכדעם איז דא דאקטוירים וואס זיי געבן דיר א נידל, און זיי געבן עס דיר אהיים צו נעמען אויכעט, ס'הייסט דו געסט איר אליינס די נידל אינעם גיד, און ס'ווערט א קישוי אבר, און ממילא קענסטו וואוינען געהעריג מיט דיין פרוי ווי עס דארף צו זיין, איז למעשה, איך וויל זאגן פאר די אלע מענטשן וואס זיי האלטן שוין אין די עידזש, ס'איז נישט קיין שאנד אז דו ווערסט אלט, ס'איז נעבעך א ווייטאג אז דו ווערסט. אלט ווייל קיינער וויל נישט אלט ווערן, יעדער וואלט געוואלט געבוירן ווערן פון די צוואנציג ביז די פופציג, אין די יארן וואלט מען געוואלט געבוירן ווערן און לעבן, אה מ'וואלט געוואלט לעבן ביז הונדערט, באט אין דעם צושטאנד. איז וויל איך מסביר זיין פארן עולם, הערטס אויס זייער קלאר, אלט ווערן איז א פריווילידזש, ס'איז נישט קיין שאנדע, יו דאנט העוו טו בי. ווי מען זאגט דיסעפוינטעד ס' איז א פריווילידזש, נישט יעדן לאזט מען אלט ווערן. יעצט צו גיין קויפן אויפן שווארצן מארקעט ווייאגרע מיט די אלע פילס ווייל דו ווילסט נישט אז מען זאל וויסן, מען טוט דיר פארקויפן נאר דזשאנק וואס האט שוין עקספייערט. איטס ווערי ראנג טו ביי מעדיקעישן. חוץ פון דעם איז דא מענטשן וואס אז זיי נעמען ווייאגרע הייבט אן, וואס געשעט איז די הארץ הייבט אן שנעלער צו פאמפן און ס'סירקולעיט די בלוט אלל אווער, ענד עט די ענד אוו די דעי אויב דו האסט. הארט פראבלעמס צי אנדערע זאכן, קענסט כאפן א הארץ אטאק אדער א סטראוק אויפן פלאץ, סאו דאס אלעס מוז זיין קאנטראלד מיט א דאקטער, יו דאונט פלעי דאקטער און יו דאונט ביי איט אנדער די טעיבל ביקאוז איינער גייט געוואויר ווערן, אלטע אונגארישע בהמה'ישע זאכן, טאר נישט וויסן, מען טאר נישט, מען טאר נישט, עס שאדט שידוכים, לאזטס אפ, יעדער מענטש ווערט אלט, יעדער ווערט קראנק, כ'וואלט געוואלט יעדער זאל זיך א קוק אומגעבן ביי זיך אין שטוב, נישט זיין הויז, די משפחה ארום און ארום. קוקטס ארום לאמיר זאגן צוואנציג דרייסיג פערציג פירסט דזשענערעישאן סעקאנד און די טירד דער זיידע און די עלטערן און די אייניקלעך איינער זאל מיר זאגן איך וויל הערן איינער זאל מיר זאגן אז ס'איז נישט דא אלע מיני קראנקייטן אין די משפחה ס'איז יא דא איינער איז דעפרעסט איינער איז מעניק איינער איז אהער איינער איז אהין יעדער האט זיך זיינע שוואכקייטן דעטס וואט לייף איז אלל אבאוט און די זעלבע אויכעט מיט סעקשועל דרייוו ס'הייבט אן צו שטארבן יו ניד איט פיין גיי געהעריג צו א דאקטער. און זאג אים וואס דיין פראבלעם איז און ער העט דיר פרעסקרייבן, און אמאל העט ער דיר געבן א פרעסקריפשאן פאר א מאשין זאלסטו מעסטן די בלאד פרעשור מיט די אלע זאכן, איטס פארט אוו לייף, די פעקט וואס מ'האט אונז קיינמאל נישט געזאגט די אלע זאכן איז דעטס ביקאוז די רבנים אידער זיי האבן געהאלטן אז זיי וועלן זאגן וועלן זיי פארלירן דעם פנים, אדער זיי האבן אליין נישט געוואוסט. זענען אויך געווען לאגער אידן? איר מיינט אז לערנען האבן זיי יא געקענט? איר מיינט אז בדיקות מיט מראות מיט די אלע זאכן האבן זיי יא געקענט? כ'האב געהערט אליין פון קלויזנבורגער רב ער האט געזאגט מ'האט אים געזאגט ער זאל אריינקומען אין די פאבריק ער זאל באקוקן די בהמה און ער זאל ווייזן וואס דאס הייסט ניקור ווייל ער איז געווען א רב אינדערהיים האט ער געזאגט כ'האב מיטגעמאכט א לאגער מ'האט מיך געשטויסן אין קאפ. און ס'איז שוין דורך פערציג יאהר איך האב נישט געזעהן קיין בהמה, על איך יעצט געדענקען איסורי כריתות קיינמאהל אין לעבן. און דא רעדסטו פון א איד וואס האט געקענט כל התורה כולו אויסענווענדיג, און ער האט געהאט אזאלעכע כשרונות, ממש פענאמענעל כשרונות, און דער איד האט געזאגט ער ווייסט. נישט. אונז אבער זאגן אז דער דער ראצער, דער טייטלבוים, דער באטערער מיט שמאטערער מיטן סיגעטער, די האבן אלע געוויסט. הע. דער סיגעטער האט אינדערהיים אין זענטא נישט געהאט איין בהמה א יאר צו באקוקן, און פלוצלינג איז ער געווארן דער גרויסער פוסק. באט עניוועי. דאס איז די פראבלעם, זיי זענען אויך געווען היטלערישע געליטענע מענטשן. און ביז מען איז נישט געפארן אויף ארץ ישראל, און ביז מען האט נישט אויסגעשטעלט כוללים וואס מען זאל לערנען ניקור מיט אלעם, האט מען נישט געטארט מתיר זיין קיין פלייש. נאו וועי! באט יעצט לאמיר רעדן צו באשר הוא שם, ווי אונז האלט מיר יעצט, מען דארף נעמען אזוי ווי ס'איז דא, מען רופט צאם יונגעלייט, מען לערנען מיט זיי הלכות נדה מיט די גאנצע זאך, דארף מען אויכעט צאם נעמען יונגעלייט וואס זיי קומען אן אין די יארן, איך ווייס, יו נאו, טערטי, פארטי, און מען דארף זיי אנהייבן צו זאגן, העי ליסען, די חיוב עונה בלייבט ביז ווילאנג דו לעבסט, ביז דו. פגר'סט נישט אפ אין קבר ביסטו מחויב צו געבן דיין ווייב עונה, נארמאל איז עס ווען מ'איז יונגער איז עס דריי מאל א וואך, נאכדעם ווערט עס אביסל שוואכער איז גענוג צוויי מאל א וואך, אבער דער סטייפלער זאגט אז פון די פופציג אן מוז מען אנהייבן מינימום איין מאל א וואך, און דאס איז א מצות עשה דאורייתא וואס מ'טאר דאס נישט מבטל זיין. אזוי זאגט דער סטייפלער. פונקט ווי דו טארסט נישט איין טאג אויפהערן צו לייגן תפילין, איז די זעלבע מצות עשה דאורייתא. און ער זאגט אז דאס איז עד יום מותו. עד יום מותו תחכה לו. דאס ווייב ווארט עד יום מותו פאר דעם. איז במילא איז עס נישט קיין בושה, מען דארף וויסן, שעם דיך נישט. אין דעם שטעלט מען אריין אלע מיני סייענטיפיק זאכן, פארוואס? ווייל הע הע הע. כי זה כל אדם אביסל סעקס, אויף דעם לעבט דאך דער מענטש, אויף דעם לעבט יעדער מענטש, יעדע פרוי, כי זה כל אדם. איז למעשה וויל איך בעטן דעם עולם, קויפטס נישט קיין שווארצע פילן אן די בלעק מארקעט, ס'איז דא היינט געוויסע דראג סטארס וואס זיי האבן די זעלבע ווי ווייאגרא, די זעלבע, און ס'איז געמאכט פון נעטשורעל, און ס'קאסט אויכעט ממש פעניס. און שעם דיך נישט צו זאגן דיין דאקטער ער זאל דיר געבן א פרעסקריפשאן, אז דו ווילסט נישט ס'זאל בלייבן אין דיין פייל, זאג אים געב מיר א פעיפער פרעסקריפשאן און גיי צו א פלאץ ווי ס'איז דא א דראג סטאר ווי מ'קען דיך נישט. דו נאט ביי דיס אן די בלעק מארקעט, דעס איז פויזן און סם המוות, איז אסאך מענטשן זאגן אה ס'איז גארנישט ס'איז נאר עקספייערט די דעיט, דו ווייסט נישט. ס'דא אסאך מעדיקעישאנס וואס די דעיט גייען עקספייערט און דער מענטש איז אינגאנצען ער טאר עס נישט נעמען און ס'קען אים שאטן ווייל אמאל די אלטקייט קען אים שאטן אמאל אנדערע זאכן ס'איז נאך נישט קיין חילוק פארוואס יו נאט סופאוזט טו דו איט און דאס וואס איך בין מסביר דעם עולם דראגס מיינט נישט נאר מאריוואנע דראגס מיינט נישט די אלע זאכן וואס עטס מיינטס יעדע זאך וואס ס'נעמט ארויס די מענטש פון גלייכגעוויכט צו ס'איז אקסיקאנטין צו ס'איז ווייעגרע, די אלע זאכן דארף מען זיין זייער פארזיכטיג ווי מען קויפט עס און וויפיל מען נעמט, איך קען א פאל פון איינעם וואס האט גענומען אסאך ווייעגרע ווייל ער האט געגלייכט די מעשה, ער האט מיר עס אמאל פארציילט אפילו, זאגט ער איך, די דאקטער זאגט נעם איינס, איך נעם צוויי דריי און איך נעם עס ווייסט אזוי וואן עפטער די אדער ס'זאל מיך אמת'דיג מאכן היי, איך ווייס א האלב יאר דערויף איז ער געשטארבן פון א סטראוק. דאונט פלעי געימס וויט מעדיקעישאנס און קויפטס נישט אנדער די טעיבל און זאלטס קיינעם נישט טראסטן. טראסטן. געדענקטס איך האב ענק אלץ געזאגט וואסערע א רוצחים די הצלה זענען, זיי פלעגן רעיפן פרויען וואס זענען געהאלטן אינמיטן געבן דעליווערי פלעגן זיי זיי רעיפן, מען האט זיי אריינגעפירט אין שפיטאל, ס'איז דא איך האב איינעם וואס ער וואוינט דארטן נישט ווייט ווי איך וואוין וואס ער האט צוויי טעכטער פון אן אנדערן מענטש וואס ער איז א הצלה, אזוי איז ער געקומען אין קאנטאקט מיט די צוויי טעכטער האט זיי ביידע גערעיפט, ביידע האבן חתונה געהאט, ביידע האבן זיך געגט, ביידע איז שוין די סעקאנד טיים מעריד אראונד, און ליידער זיי מוטשענען זיך. אים האט מען ארויסגעווארפן פון די הצלה, דער איז נאו דאוט אז מען האט אים נישט געלאזט, איך בין געווען פון די גרויסע לוחמים דעמאלטס, אבער וועיט א מינוט, דזשאסט ביקאוז ער האט א בעדזש אז ער איז הצלה איז ער א סטרעיט פארווארד שוטער? פונקט פארקערט, א גרעסערע חזיר און ער האט נישט קיין מורא, ווייל די הצלה פייטן פאר אים, היינט שוין נישט, היינט ווייסן זיי שוין זיך צו וואטשן און זיי זאגן אן די מעמבערס, ליסן יו גאנא מעס אפ, איטס יור פראבלעם, איטס נאט אווער פראבלעם ענימאר, און דאס וויל איך ענק זאגן זייער קלאר און זייער פשוט אז זאלטס וויסן. רבותי דאונט מעס עראונד, פליז דאונט ביי מעדיקעישאנס דעט נידס א פרעסקריפשאן וויטאוט א דאקטער, דאונט ביי איף די דעיטס ארנט דער, און אז דו קענסט נישט עפארטן ווייעגרע, סאיז דא אדער אזא העלט זאך וואס מזאגט צוויי פון דעם ארבעט אזוי גוט ווי א ווייעגרע, סקאסט פעניס, יו ניד א פרעסקריפשאן פאר איט איווען דאו איטס א העלט זאך, קאז איט קוד בי דעינדזשערעס, אדער סאיז דא א קאמפעני וואס שיקט עס דיר ארויס. שיקסט אריין די פרעסקריפשאנס, ביי דיין טיר איז עס דעליווערט די נעקסט מארנינג. ווער דאס איז דאס טאר איך אויפן טעלעפאן נישט זאגן אויפן האטליין, ווייל קודם כל כ'האב מורא די בחורים וועלן אויך אוועקשיקן פרעסקריפשאנס, און צווייטנס איך בין נישט דא צו סאליסיטן יענע קאמפאני, איך בין דא ענק צו טרייען צו העלפן, יו דו יור האום ווארק ענד דאונט פלעי געימס וויט יור סעלף, און נישט מיט דיין ווייב, און אוודאי נישט מיט דיינע צוקונפטיגע קינדער און אייניקלעך, און אפילו ווען מען נעמט עס מיט א דאקטאר איז דא אויך דא אסאך סייד עפעקטס, אמאל. מאכט זיך אז ס'ווערט א קישוי אבר און ס'קען בלייבן אזוי אויף צוועלף שעה אויכעט, דעמאלטס יו אר אין סיריעס טראבל יו העוו טו ראש אינטו א האספיטעל, ווייל דעמאלטס איז די וועינס קענען ווערן אינגאנצן געדעמעדזשט פאר לייף, די ארטעריס די וואס ס'טראגט די בלוט, און נאכדעם איז דא נאך זאכן, ס'קען אמאל אנהייבן צו בלוטן פון די פינעס, ס'קומט ארויס ס'פלאצט אויף אפאר ארטעריס און ס'הייבט אן צו רינען בלוט, סאו יו העוו טו בי ווערי קעירפול וואט יו אר דואינג. אבער ס'נישט קיין סיקרעט, ס'איז פארט אוו לייף, ווען דו ביסט געווען צען יאר האט מען דיר דאס נישט געזאגט. ווייל ס'איז דיר נישט נוגע געווען, און ווען דו ביסט געווען דרייסיג האט מען דאס נישט געזאגט ווייל ס'איז שוין נישט געווען ווער עס זאל דיר זאגן, ביסט שוין געווען קלוגער פון יעדן. א ראש ישיבה האט אמאל געזאגט, ווען ווערט א אינגערמאן קלוג? ווען דער ראש ישיבה זאגט א הספד אויף אים ביי די שבע ברכות, דעמאלטס ווייסט ער אז ער איז שוין גאט ברוך הוא אליינס חלילה. דער ראש ישיבה האט דאך געזאגט אויף אים גרויסע שבחים, ער כאפט נישט דער ראש ישיבה טוט עס ווייל דער מחותן געבט געלט פאר די ישיבה. און ס'איז מורא'דיג וויכטיג מ'זאל וואטשן וואס מ'טוט. און מען דארף נעמען ערנסטע דאקטוירים, אזוי ווי פאר פרויען איז דא אלע מיני ברעסט קענסער, און מען קומט זיך צוזאם און דאקטוירים רעדן. מען דארף וועגן דעם סעקשועל דרייוו אויכעט רעדן פאר די אינגעלייט וואס זיי האבן שוין נישט דעם דרייוו, זיי קריגן שוין נישט קיין קישוי אבר וואט העז טו בי דאן, וואט קאוד בי דאן, און וואט שוד בי דאן, בקאוז ביסט נישט בארעכטיגט צוצונעמען פון דיין ווייב עונה, פיקטשער ס'איז פונקט ווי צו לייגן תפילין, ביסט נישט בארעכטיגט צוצונעמען פונעם אייבערשטן דיין תפילין לייגן יעדן טאג.

פעמילי לייף דעטס וואט דיס איז אלל אבאוט איטס קאלד פעמילי לייף און דאס איז ביאה ביקאז מיט דעם ווערט נעשה בשרם אחד און ווילאנג אונז מיר זיין אין אן אנדערן פלענעט און מיר מיר נישט כאפן וואס דער אייבישטער וויל בכלל האמיר אזא פנים אזוי ווי אונז האמיר אונז האמיר א שרעקליך פנים שרעקליך. פרעג א מענטש וויפיל ער האט זיך אפגעגעבן יעדן טאג מיט זיין ווייב, וויפיל? פינף מינוט? צען מינוט? נאט איווען! אמאל אין צוויי וואכן האבן זיי זיך אפשר געטראפן אינאיינעם און זיי האבן געשעירט א טעקסי וואס די טעקסי איז געפארן אויף צו עפעס א חתונה. דעטס בעיסיקלי וואט איטס אלל אבאוט. און די זעלבע איז מיט די קינדער, וועגן דעם זענען די קינדער צו צולאזט. די קינדער זענען מורא'דיג צו צולאזט. נישט סתם, מורא'דיג. און מ'דארף עס אנהייבן צוריק צו מענדן. פעמילי לייף איז אזוי ווי א פלענט. מען פלאנצט עס אן און מען דארף אריינלייגן וואסער יעדן טאג, מען דארף צולייגן אנדערע זאכן, יו דזשאסט, איט דזשאסט דאזענט העפען ביי איטסעלף, ווייל ביי איטסעלף נאך אפאר וואכן פייגערט עס אפ, נאכדעם ווען די מצב ווערט שוין אאוט אוו קאנטראל הייבט מען אן צו לויפן צו א סייקאלעדזשיסט, צו א סייקייטריסט, מיט נערוון פילן, מיט די עסקנים, העי, ווען ס'האלט שוין דארט ביסטו שוין אויף צרות, ס'איז שוין די לעקעשיא בוקא, ס'איז שוין געפלאצט, דאונט וועיט פאר איט טו געט טו דעט מצב. אמאל האט מען דאך געזאגט אז מיין האטליין איז מנובלות, און לעצטנס זיצט יעדער דערויף, פארוואס? ס'איז עדיוקעישאנעל, ס'איז אין א סאבדזשעקט וואס טאמער מען טוט עס נישט ווי עס דארף צו זיין ווערט עס מנובלות, באט מנובלות איז דעמאלטס ווען איינער טוט א בי א סי, ער טאטשט א טאכטער, צו ער טאטשט איינעם אין מקוה, ווען נישט איז דאס די גרעסטע עניני קדושה, ס'איז נישטא גרעסער פון דעם, ווייל דאס ברענגט אראפ די פיוטשער דזשענערעישאנס. וואלסט קיינמאל נישט געהאט קיין פיוטשער דזשענערעישאנס ווען נישט דאס. דאס איז די גרעסטע סוד פון די יצירה וואס דער אייבערשטער האט באשאפן איז פריה ורביה. און צו ווייזן אז דאס איז אזוי, די מצוה האט ער געגעבן פאר א בן נח פונקט ווי פאר א ישראל. און דאס איז געווען די ערשטע מצוה וואס ער האט געגעבן. ווייל ער האט געהאלטן אז דאס איז די וויכטיגסטע זאך וואס איז דא. ווייל אן דעם אז ס'איז נישט דא קיין מענטשן איז נישט דא חלילה ווער ס'זאל אנערקענען אז ס'איז דא א באשעפער. און א ה טאמער ס'נישט דא קיין אידן איז נאך ארגער ווייל דעמאלטס אפילו דער גוי וואס ער ווייסט שוין זיינע זאכן וואס. ר' יהושע בן פרחיה האט געהאט א תלמיד יאשקע פאנדרעק וואס האט אביסל געגנב'עט פון אים און האט עס פארציילט פאר די גוים, אבער דער גוי איז אויך נישט מצווה אויף אלעם וואס א איד, שמע ישראל השם אלקינו השם אחד איז נאר א איד מצווה, א גוי איז נישט מצווה אויף א שיתוף. ווילסט וויסן וואס דאס הייסט שיתוף? שיתוף הייסט סקווערע חסידות, באיאן ריזשין חסידות, טייטש אזוי, זיי זאגן אז דער אייבישטער קומט צום צדיק און שמועסט זיך דורך, צו ער זאל מאכן היינט קאלט אויף די וועלט צו ווארעם, דאס הייסט שיתוף. נעמן זאגט יסלח נא השם, ער רופט אים אלקא דאלקיא, ער איז נישט מצווה אויף קיין שיתוף. דעס חסידות היינט פון די פאר גרויסע הויפן וואס איז נאך געבליבן, דאס איז אלעס שיתוף, און דאס איז א מורא'דיגער חורבן, איז דער גוי האט נישט ארויס דעם אמת עניוועי, נאר דער איד האט ארויס דעם אמת, אז מען זאגט שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז דער אייבערשטער פירט אלעס און ס'איז אין זיין כח און ער פירט, און השם איז היה הוה ויהיה. האט עס גארנישט נישט מיטן סקווערער רבי, נישט מיטן באיאנער רבי, און גארנישט מיטן הייליגן ריזשענער, מיט שמיזשענער, מיט דריזשענער. דאס אלעס איז געווען, ווי מען זאגט, אאוט אוו קאנטראל. ווען ס'שטייט ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, דארף מען וויסן וואס צו גלייבן אין משה עבדו. נישט אז דער אייבערשטער איז אים געקומען פרעגן וואסערע וועטער ער זאל מאכן אין די מדבר. דער הייליגער רמב"ן זאגט עס, און דער רמב"ם זאגט עס אין מורה, דער אייבערשטער האט קיינמאל נישט גערעדט צו קיין נביא אויף פריוואטע זאכן. ער האט קיינמאל נישט געזאגט משה רבינו וואו זיין שידוך איז. ער האט קיינמאל נישט געזאגט פאר משה רבינו גארנישט וואס האט געהאט צו טון מיט זיין פערזענליכע הנהגה, נאר וואס דאס האט געהאט צו טון מיט כלל ישראל, איז במילא אז דער אייבערשטער איז צו משה רבינו נישט געקומען דורכשמועסן וואסערע וועטער ער זאל מאכן אין די מדבר, איז פארשטייט זיך אז ער איז נישט געקומען צום ריזשנער און צום סאדיגורער און צום סאדישמורער און אים פרעגן, העי, צו זאל איך מאכן אין באיאן זאל זיין קאלט דעם נאכט, ס'זאל זיין הייס דעם נאכט, און איך רעד דערפון ווייל ליידער ס'קומען. מעסעדזשעס פון איבעראל, פון סקווער קומט ממש, כ'רעד מיט אינגעלייט דארטן, זיי ווייסן אינגאנצן נישט וואס דאס הייסט אמונת השם, זיי ווייסן דער רבי, דער סקווערער רבי, דער נבילה טמאה האט חס ושלום באשאפן דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער איז אונטערטעניג אונטער אים זיך דורכצושמועסן מיט אים אלעס, חס ושלום ימח שמם די אלע אמונת טפלות. און און דער אייבערשטער טוט וואס דער רבי זאגט, ווייל שטייט דאך מי מושל בי צדיק, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך, און סקווער איז אזא פלאץ ווי מען רעדט גאר ווייניג, און מען האט דרך ארץ בין אדם לחבירו, הכרת הטוב, היי לייטס אפ, איך זאג דיר, ס'איז ממש א שאנדע וואס מען טוט מיט מענטשן, מען ברעינוואשט זיי, און דאס איז מענטשן וואס האבן גארנישט מיט סקווער, סקווער רבי איז געקומען דא בעירום וחוסר כל, ער האט געהאט איין איד משה גבאי וואס ער האט אים געקענט פון דער היים. א חוץ דעם זענען אלע אונגערישע וואוילע אידן יראים ושלמים וואס וואלטן געדארפט גיין אויפן דרך פון הייליגן חתם סופר, און דערווייל האט מען זיי אלע געשטופט אין אחור מיט די מיידלעך גערעיפט ס'איז דא דארטן פרעגנענסיס, רבותי ווען איך הייב אן צו רעדן וועל איך נישט ענדיגן, וועגן דעם רעד איך שוין נישט, ווייל די מיידלעך זענען גארנישט שולדיג אז דער רשע האט אויסגערופן ער קומט אריין עלף אזייגער צום טיש פרייטאג צו נאכטס און איז אריין געקומען צוועלף האלב איינס, דערווייל האבן זיך געדרייט די בחורים מיט די מיידלעך אין די וועלדעלעך. ס'איז געווען דארט אין סקווער געווען אזאלעכע וועלדעלעך, זיי זענען נעבעך גארנישט שולדיג, און זיי האבן ביטערליך ערליך געטענה'ט, אונז האמיר נישט געוואוסט מ'טאר נישט לאזן א בחור זאל אונז אריין שטופן, אונז האמיר נישט געוואוסט, דער בחור האט שוין געוואוסט ווי צו שטופן, אבער אונז האמיר נישט געוואוסט מ'טאר נישט, ס'איז געווען פאן און אינדזשוימענט, און אנפארטשענעטלי געשען פרעגנענסיס, און דער גרויסער רשע טשערנאבעלער דרך, מען רעדט. אין שמוץ ליגט מען אין שמוץ. דוד'ל ווען האט סקווער אויסגעזען שענער? צען יאר צוריק ווען מ'האט נישט גערעדט פון שמוץ אדער היינט וואס יעדעס יונגל און מיידל ווייסט וואס דאס הייסט זנות, ווייסט הייסט א פיפיק אן ערווה, און זיי ווייסן וואס דאס הייסט א וועדזשיינע און זיי ווייסן וואס דאס הייסט אז מ'טאר נישט טאטשן מ'טאר נישט אריינשטופן אינעם אחור. דוד'ל. ביסט שוין רעדי פאר ריטייערמענט? קענסט שוין גיין אינאיינעם מיט מיסיס קלינטאן. דארט ווי זי האט זיך אויסוועלן א פלאץ צו וואוינען זאלסטו אויכעט מיטגיין. קען זיין דו האסט נאך יא כח גברא, האסט דאך נישט געארבעט שווער אין דיין לעבן קיינמאל. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז אריינגעקומען. האהאהא. מורא'דיגע נייעס. קודם דא א פיקטשער. ער האט פינף לויערס, דער נואף לעזער בערלאנד. און מ'זעט ווי ער רעדט מיטן לויער, ער איז צוגעדעקט מיטן טלית, ווייל דעמאלטס איז ער אין עולם אצילות. בקיצור, די פרוי וואס איז זיין הויפט לויער זאגט אז ער איז מסכים מודה צו זיין דעם אמת, אבער מ'זאל אים געבן א קורצע טערמין אין תפיסה. איך פארשטיי נישט. דאס האסטו דאך געקענט טון פאר דו ביסט געלאפן פינף יאר צוריק. וואס האט אויסגעפעלט די גאנצע צירקוס? דו ביסט געווארן א מפורסם'דיגער מענטש. אזוי גייט עס, אז דער אייבערשטער נעמט צו דעם שכל האט ער עס צוגענומען. זעהן זעהט ער אויס שרעקליך, מען קוקט אויף אים און ער זעהט אויס שרעקליך, אליין האט ער געשריבן פאר די רבנים אז ער גייט באלד שטארבן. יעצט, זיין לויער רחל טוירען זי רעדט מיט אים, נאכדעם האט ער אביגדור פעלדמאן, נאכדעם האט ער יורם לונדון, אפרים דעמרי און יעקב מאיר יוסף. הער וואס דא טוט זיך, פינעף לויערס דארף מען האבן צו דעם שייגעץ. גייט דא אין קאורט שרייט אים איינער נאך אה הרב דו האסט דאך אונז אויסגעלערנט שמירת הברית, ווי איז געווען דיין שמירת הברית? ער לאכט זיך אויס, ער דעקט זיך צו מיטן טלית און ער איז אין עולם אצילות. יעצט דער עולם וועט זאגן יא ער מוז עס טון ווייל אזוי וועט ער דארפן ווייניגער זיצן, העהע איך וויל דיך פרעגן אבער דאס האט ער דאך געקענט טון מיט דעם זעלבן אויסרייד האט ער געקענט טון מיט פינעף יאר צוריק? עניוועי, ס'דא נאך א זאך, אין די קאלעדזשעס גייט פאר אסאך סעקשועל אביוז אזוי ווי אין קרית יואל, איז דא גרויסע סיינס, אינאף איז אינאף, סטעיט פאליס עיט פאר פאר, עיט פאר פייוו, סעווען טו סיקס ניין, ביקאוז סעקשועל אסאולט שוד נאט בי פארט אוו די קאלעדזש עקספיריענס, כ'וויל זאגן די אלע קרית יואל'ע בחורים, אז איינער פאלט צו דיר צו מיט כח, טעל אים טו געט עוועי, אז נישט קאל עיט. פאר פאר עיט פאר פייוו סעווען טו סיקס ניין זאל די סטעיט פאליס נעמען קער דאס איז די נאמבער פון די סטעיט פאליס קעגן סעקשועל אביוז. ווייסט מיט איין זאך איז אהרן טראמפ גוט די זעלבע ווי אהרן טייטלבוים ביידע האבן דייעריע אין פיסק און ביידע רעדן די גאנצע צייט וואס מען דארף נישט און זענען זיך סותר פינף מאל סאיז דא איינער פון די בלאגס זיי האבן ארויף געשטעלט א טעלעוויזשען שאו ווי טראמפ איז זיך סותר אין איין שעה צוויי מאל. און שוין, אזוי זעט אויס אידישקייט. אהרן טייטלבוים איז די רב פון די שענסטע קהילה פון ארטאדאקסיע, און טראמפ איז דער פארשטייער פון די גרעסטע דעמאקראטישע מדינה. דער אמת איז, איך טענה, דאס וואס מען זאגט אז אמעריקע איז א דעמאקראטישע מדינה, דאס איז שקר. איך וויל ענק זאגן זייער פשוט פארוואס. געווען עפעס א פראפעסער אין א יוניווערסיטי אין די מידוועסט, און. זי האט געזאגט אז זי גלייכט צו אהרן טראמפ צו היטלער, זי האט געזאגט פונקטליך אזוי האט היטלער אנגעהויבן אין ניינטין טוירטי טרי און ער האט דאס געזאגט און ארויסווארפן און דאן האט מען ארויסגעווארפן אלע אידן, בקיצור זי גלייכט אים צו מיט אלע זאכן וואס ער טוט ביז יעצט צו היטלער, בקיצור זי האט געמוזט ריזיינען פון איר פאוסט, זי האט געהאט א פאוסט פאר הונדערט פופציג טויזענט דאלער, א פראפעסאר, סאו וויל איך פרעגן דעם עולם. גערעכט. אונז זעמער א דעמאקראטישע לאנד, דער איז סערטען טינגס וואס מען טאר נישט זאגן, למשל ס'איז דא א ווארט וואס מען טאר נישט זאגן איך וויל עס נישט זאגן אויף די שווארצע, דו זאגסט עס קענסטו גיין אין דזשעיל, אויסער דעם וועט מען דיך שיסן אויך. נו אז זי האט געוואלט צוגלייכן טראמפ צו היטלער, אויב ס'איז א דעמאקראטישע לאנד קען מען עס זאגן. חיים מענדל פלעגט אמאל זאגן בדחנות ביי חתונות האט ער געזאגט אזוי. אז א רוסישע ברודער האט געפרעגט דעם ברודער וואס וואוינט אין אמעריקע וואס איז די גרויסקייט פון אמעריקע זאגט ער דו קענסט גיין אין פראנט פון די ווייט האוז און זאגן פארן פרעזידענט דראפ דעד מ'וועט דיר גארנישט טוהן זאגט ער ביי אונז קען מען אויך די זעלבע טוהן מען קען גיין אין פראנט פון קרעמל און זאגן אז דער אמעריקאנער פרעזידענט זאל דראפן דעד די חכמה איז אז אונז זעמער באצווינגען וואס מען מעג זאגן וואס מען טאר נישט דאס ווי אין ראשע יעצט כהאב געזעהן זעהר א שיינעם איינער האט געלייגט א בלאג א מוראדיג שיין ווי א קאנגרעסמאן פון קאלאראדא רעדט צאם אויף אלע רעלידשעסעס מוראדיג און ער זאגט אז עטס ווילטס האלטן רעלידשען דאס איז אמעריקע קענטס עס האלטן פאר אייך מאכטס פֿינף טוילעטס פאר יעדן מענטש עקסטער אונז וויל מיר גיין אויף איין וועג און ער רעדט צאם אז אונז וויל מיר נישט מאכן קיין קעיק פאר די LGBT מערידזשעס זעמער נישט בארעכטיגט און ער רעדט צאם כל דבר אסור אויף די אלע מענטשן וואס ווילן האלטן רעלידשען און ער מעג עס טוהן אים האט מען נישט ארויסגעווארפן פון זיין דזשאב. דאס איז וואס דא גייט פאר, דאס איז אזוי קאנטראלד, דאס זעט אויס ס'דערמאנט מיך אויף א גרויסן פארמאט סאטמאר, קענסט שטופן יעדן און נאכער קענסט טוהן כל דבר אסור, נאר דא סערטען טינגס וואס דו טארסט נישט אדורכקראסן די בארדער, און אפילו דאס האט מען שוין אויך מבטל געווען, זאליקא דאוונט שוין אסאך פריער ווי די רעבע זכרונו לברכה, פרייטאג צונאכטס, פארשטייסט? יא, אבער אונטערשטע שורה, אין אמעריקע איז מען פונקט אזוי קאנטראלד ווי אין עני פלאץ אין די וועלט. גארנישט בעסער. ס'האט די פראפעסאר געזאגט א סטעיטמענט, נישט וואס איך האלט זי איז גערעכט, און נישט וואס איך געב גערעכט בכלל, אבער דעטס הער אפיניאן, סאו זי מוז עס באהאלטן הייסט, סאו אפשר מוז מען אונז אויך באהאלטן די LGBT law. אפשר דארף מען דאס אויך באהאלטן, אפשר דארף מען באהאלטן די גאנצע תורה חלילה, ווייל דער אמעריקאנער גוי איז נישט צופרידן דערפון. דאס איז וואס דא גייט פאר, דאס איז אונז זעמער אזוי קאנטראלט אונז כאפט מיר אפילו נישט. מ'זאגט א ווארעם עסט זיך אריין אין כריין מיינט ער אז ס'איז זיס. חיים מענדל פלעגט זאגן אז אדם הראשון איז געווען א קאמוניסט, ער איז געווען נאקעט און בארפוס און האט געשריגן ער איז אין גן עדן, אזוי רעדט מען זיך איין אמעריקע איז א גן עדן? עניוועי. כ'האב געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, מענטשן האבן אפגעקאלט אז דו האסט צעלייגט דעם וואס ער האט געזאגט פאר סקווער זיין דרשה, ער רופט זיך דער שליח ציבור שפיצער, כ'וואלט געוואלט וויסן צו דאס איז נישט א ברודער אדער א טאטע פאר דעם שפיצער דער וואס האט געהארגעט נעבעך דעם ראטענבערג שיער. עניוועי, דער עולם האט מיך אפגעקאלט פון סקווער איך זאל עס ארויפלייגן אנפאנג פון מיין דרשה אדער אויף וואטסעפפ ווייל ס'איז אזוי שיין ווי דו ענטפערסט אים אז כ'האב מיין לעבן נאכנישט געהאט אזא מין אפענעם קאפ. האב איך געזאגט כ'וועל עס ארויפלייגן אויף די וואטסעפפ סאו האב איך עס ארויפגעלייגט אויף די וואטסעפפ מ'קען עס הערן און איך וואלט געוואלט מסביר זיין פאר סקווער ס'איז שוין געקומען די העכסטע צייט מ'זאל עס נעמען אזוי ווי מ'מאכט מען וואוט פאר א פרעזידענט צו פאר וואטעווער ס'איז קאלט מען אפ און מען פרעגט פאר וועם עסטו וואוטן, מען געבט פאולס, דער איז אהעד יענער איז אהעד, הייבטס אן צו מאכן פאולס וויפיל מענטשן האלטן מיטן רעבן און וויפיל האלטן ער איז א שייגעץ א רשע און ער האט באגראבן זיין משפחה, יעדער האט דאך דארט נעבעך געפערליכע פראבלעמען, און הייבטס אן צו זעהן ווי עטס האלטס מיטן עולם, ביקאוז דאס גייט נישט אנהאלטן לאנג. דער רבי מיינט ער העט זאגן מען זאל יענעם אומברענגען, איך זעה דער קאסאנער פירט זיך ווייטער זיין בית מדרש, און איך קען דיר זאגן ס'איז דא נאך אפאר וואס ווילן יעצט עפענען דארטן שילן, ס'וועט זיין מער שילן קעגנאיבער סקווער וויפיל ס'איז דא אין גאנץ מאנסי, אויף צו להכעיס, סאו רבי קאם אףף יור ווייט הארס, דו פארסט נישט גוט. געהאט. ס'איז אזוי ווי דיין גערל פרענד קלינטאן, מיסיס קלינטאן, זי האט געמיינט זי פארט זי עט עס האבן זי עט עס האבן, זי זעהט זי האט געהאט אזא מפלה אז זי האט זיך גענומען וויינען, האסט געזעהן א פרוי אן עלטערע פרוי נעמט זיך וויינען. רבי, איך האלט אז ס'האט געדארפט געבן א גראגער פון המן'ען אויכעט נישט נאר די מנורה פון חנוכה. שוין, יעצט מיר גיין ווייטער. יעצט, ס'איז דא אין זאליקא'ס בית מדרש איז פארלוירן געווארן א פאר תפילין, מען זעהט. גארביטש אין די ווידעא וואס איז ארויסגעפאלן, בקיצור ס'איז אריינגעפאלן אין גארביטש. קען זיין איינער האט עס ארויסגעווארפן פון די ווינדא ער זאל עס קענען נעמען פון דרויסן, עס קען אויך זיין, אלעס קען היינט זיין. ווען אונז זעמיר אויפגעוואקסן האט מען געוויסט מען לאזט נישט איבער קיין טלית און תפילין אין שול ווייל ס'איז געווען שול גנבים וואס האבן גע'גנב'עט טלית און תפילין, ס'איז איינער פון די גרויסע חשוב'ע ראשי קהילה פון סאטמאר, זיינס א זון האט עס געטון נעבעך, איז למעשה. עס קען זיין איינער האט עס ארויסגעווארפן אז עס זאל אריינפאלן אין גארביטש, זאל עס קענען פון דארטן נעמען, מען קען נישט וויסן, קען היינט נישט וויסן, איך פארשטיי נישט, ער איז א גרויסע בהמה געווען, וואלט איך געקענט אויפפיקן מיינס אין קליימער, אין קליימער ליגט שוין מיין טלית און תפילין שוין באלד צען יאר, אזוי זאגט יצחק שטערן דער רשע, עניוועי, יעצט איז אזוי, מען האט גע'פסק'נט אז מען מוז עס גיין זוכן אין א לענדפיל, איך הער גע'פסק'נט האט עס דער פנחס. דער זון פונעם קאפישער רב, און ער האט מסתם גוט גע'פסק'נט, ווייל דער דין איז אז שיימעס, בפרט נאך עס שטייט דערויף דעם אייבערשטנ'ס נאמען, אפילו ווען מען באגראבט עס אין די ערד, מוז מען עס אריינלייגן אין א כלי חרס, ס'טייטש נישט אז ס'זאל פארפוילט ווערן אין דער ערד, ווייל דעמאלטס ביסטו מוחק את השם, ס'מוז אריינגיין אין א כלי חרס וואס ס'האלט זיך אויף למען יעמדו ימים רבים, ס'האלט זיך אויף אייביג, און ממילא ס'ווערט אינעווענדיג פון זיך אליין פארפוילט, קענסטו גארנישט טון, אבער סתם עס צו באגראבן. טאר מען נישט די אלע שיימעס. איז למעשה האט ער גוט געפסקנט, איך האלט ער איז גערעכט. די שאלה איז אבער צו ס'איז נישט קיין סכנת נפשות. דאס איז די ערשטע שאלה. מען רעדט דאך דא מ'גייט זוכן א לענדפיל וואס איז פול מיט דזשערמס מיט אלעם. נאך מער, כ'האב נישט געזען אז זאליקא און פנחס כץ זיי זאלן עס גיין זוכן. כ'האב געזען אז די משוגעים זענען עס געגאנגען זוכן. אונז האבן דאך משוגעים גרייט ס'הייסט די מינוטמען גרייט פאר יעדע משוגעת. גאס. יעצט פארוואס רוף איך עס משוגעת? ווייל כ'האב געהערט זאגן אז דער רשע, דער שייגעץ, דער עוכר ישראל, דער מילך קעסטל רב, דער נייטרא דיין הרב הלל וויינבערגער, הילל רשע על תאוות נפשו, ער האט געזאגט אז ער וויל גיין אבער מען זאל אים געבן צען אלפים ער זאל גיין, און ממילא עט ער ברענגען א מנין כהנים און מען דארף בלאזן שופר און נאכדעם וועט דער טלית און תפילין ארויס פאפן פון זיך אליינס פונעם גארבידזש, פארשטייסט? רעדט זיך דא פון אזאלעכע לאו לייפס, א מענטש וואס איז מאכל נבילות וטריפות אלע יאר, איז די מיני אידן זענען די אידן אויף וואס ווי מען זאגט אונז גיי מיר אויף זייערע פסקים, באט עניוועי. יעצט כ'וואלט געוואלט וויסן א קלייניקייט, האט שוין איינער אמאל געטראפן אז א פרוי האט באהאלטן איר דיימאנד רינגל אין א בעסמעדרעש? ניין, פארוואס? ווייל ס'איז זייער וועליעבל. וויאזוי איז דאס אז אין יעדן שול איז דא הונדערטער טלית און תפילין, ס'האט טאקע קיין שום וועליו נישט די טלית און תפילין סידור? ס'איז טאקע א דזשאוק באדער? האב די דיסענסי און די ריספעקט זאלסטו עס אהיים טראגן און האלט מיט דיר אין שטוב. און וואס טוסטו אז ס'געשעט א פייער אין בית מדרש? האט עס דען א סעקיור סעיף אז ס'זאל נישט פארברענט ווערן? און אפילו ווען ס'האט א שטיקל בלעך, ס'ווערט אווערהיטעד צו צעלאזט זיך עס עניוועי. סאו יעצט איז מען געווארן משוגע? טלית און תפילין פארלוירן געגאנגען אריין אין די דאמפ? העי וועיט א מינוט, וואס איז געשען נעכטן? פארוואס האסטו עס איבערגעלאזט אין שול? און וואס איז געשען פאריגע וואך? און פארוואס אין אלע שולן איז דא אזאלכע שעלפס און יעדער לייגט זיך עס אריין? ביג דיעל! דעס איז די ריספעקט וואס דו האסט פאר תפילין? סאיז דא היינט די מאדערענע וואס זיי האבן די בעגס וואס מען טראגט די תפילין. ס'האט מיר דערציילט א איד אז ער האט אנגעכאפט די תפילין ביים עק, ווייסט אזוי די תפילין בייטל האט אזאלכע. עה ביי די צוויי עקן, און דער בעלזער רב, ער האט מיר פארציילט אז דער רבי אהרעלע האט אים עס געזען, ער איז אריין געקומען צו רבי אהרעלען אין תל אביב, האט ער געזאגט רחמנא ליצלן דאס הייסט א תולת תפילין, ער הענגט אויף די תפילין, איי דער הענגט נישט די תפילין ער כאפט אן דעם בייטל ווי א געהענגעניש, דאס הייסט א תולת תפילין, דאס טאר מען נישט טון, פלוצלינג איז געווארן א גאנצע זאך, יעדער מוז זיך מוסר נפש זיין. און ס'האט זיך אנגערופן דארטן איינער פון מאנטריאל, ער האט דארטן א ארגענעזעישן צו געבן צו עסן, ער שיקט ארויס עסן, איך האלט אז ווען מען גייט דארט אהין דארף מען גיין אויף א שעה אדער אויף צוויי און אוועק גיין אומגעגעסן, און מען דארף זיך שנעל גיין סטערעלייזן, זאל זיך גוט אויסזייפן, אינדערהיים, איי דו קענסט אהיים ברענגען קראנקייט, נע דו גייסט דאך, ביסטו עלול אז ס'זאל דיר געשעהן, אזאלעכע חזירישע זאכן וואס מען טוט ביי אונז איז ממש נישט צום גלייבן, יעצט וויל איך צוקומען צו די פאנטש ליין. דער אייבערשטער זאגט אז מען מעג אויסמעקן זיין הייליגן נאמען שמי שנכתב בקדושה כדי צו מאכן שלום בין איש לאשתו, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דער אייבערשטער זאגט קענסט נעמען מיין נאמען מעק עס אויס טו דערמיט וואס דו ווילסט, עס מוז זיין שלום צווישן א מאן און א פרוי, פיין, זעמער צו דעם אלע מסכים? אוודאי אזוי! יעצט איך וויל פרעגן א קלייניקייט וואס איך וויל באמת יעצט פארשטיין, וויאזוי איז צו נעמען א בחור וואס מען האט מאלעסטעט אדער א מיידל וואס מען האט מאלעסטעט, און אים צו געבן העלפ. יעצט איך רעד נישט אז דו זאלסט אים גיין געבן העלפ, דו ביסט א דר'ערד ליגער, דו'סט נישט אויסגעבן א פעני פאר יענעם, אבער לאז כאטש יענעמ'ס טאטע זאל גיין פאר העלפ, שטער כאטש נישט יענעם, ווארף אים נישט ארויס פון א שול. וויאזוי זענען די אלע זאכן זענען ממש מותר לכתחילה, אונז האבן נאר א פראבלעם מיט א פאר תפילין? דאס איז אונזער גאנצער פראבלעם? דעס ווייזט ווי פארפוילט אונז זעמער דורך און דורך. יעצט איך וויל פרעגן נאך א שאלה. לאמיר זאגן. אז ס'וואלט געווען מיין טלית און תפילין, נחום ראזענבערג האט בטעות ארויסגעווארפן מיין טלית און תפילין, בקיצור ס'איז אין די לענדפיל, וואלט איינער אפילו אריינגעלייגט אין א בלאג אז מ'זאל עס גיין זוכן? מ'מוז דאך זיין א לעקער פאר די חזירים אדער פאר אהרן אדער פאר זאליקע, ווייל טאמער נישט ביסטו דאך גארנישט ווערד, יעצט ווען ס'איז מיינס א טלית און תפילין, און לאמיר זאגן איך האב א מנוול'ישע האטליין, לאמיר זאגן אזוי, עטס האלטס אזוי, איך האלט אז נישט, אבער לאמיר זאגן לשיטתך. עס גלענצט זיך די גמרא, אודי לי מיהת, זייטס מיר כאטש מודה לשיטתך, איך האב א מנובל'ישן האטליין, איך הער וואס עטס זאגטס, טאקע זייער נישט קיין איידעלער האטליין, פיין, אבער מיין טלית און תפילין איז דאך נישט מחויב צו ליידן פאר דעם, פארוואס ווען ס'וואלט געווען מיין טלית און תפילין וואלט געווען אנדערש דער מצב? צו דעם וויל איך צו קומען, אונז זעמיר געפאפטע הינט פון קאפ ביז פיס. אונז האמיר געמאכט אן אייגענעם רעלידזשען. דער וואוידיסלאווער רב, דער אלטער, האט אמאל געזאגט אויף לעבאוויטש זייער א מיעסן דזשאוק. ער האט געזאגט אז לעבאוויטש איז א חסידות, א אידישקייט וואס ס'ענדלט דאס נענטסטע צו אידישן רעליגיאן. ס'איז זייער א מיעסער דזשאוק. אבער איך וועל ענק זאגן א שמוציגערערן דזשאוק, סאטמער מיט ענקער אלע אויפפירעכצער די גאנצע זעכציג יאר וואס אונז זעמער, ווי מ'זאגט, ביי אונז קען מען ענקער הנהגה, ס'ענדלט אפילו נישט צו אידישקייט, ס'איז היטלער סאדיסטיש, סע ענדלט אפילו נישט צו אידישקייט, ס'זאל ענדלן צו אידישקייט וואלט שוין גוט געווען, ווען ס'זאל זיין די זעלבע פאר טלית און תפילין, אויב ס'זאל זיין נחום ראזענבערג'ס לאט מען עס גיין אין דר'ערד, פארוואס? ווייל ס'איז נחום ראזענבערג, איי דארט איז דאך דא דעם אייבישטענ'ס נאמען געשריבן, הו קעירס? ווען ס'זאל זיין א קינד וואס מ'האט אים מאלעסטעד. קענסטו טון מיט אים וואס דו ווילסט, יעדער וועט זיך אננעמען פאר דעם חזר, קיינער וועט זיך נישט אננעמען פארן קינד, יעצט דו האסט א פראבלעם מיט א ספר תורה צו מיט א תפילין מזוזות דאס קען מען איבערשרייבן, אמת עס טאר זיך נישט וואלגערן אין מיסט, אבער דאס קען מען איבערשרייבן, א קינד וואלגערט זיך אויך אין מיסט און דאס קענסטו נישט איבערשרייבן, דאס קינד איז קאנדעמט צום טויט, און דאס איז וואס אונז זעמער, פעיק, פאוני, פראוד איז א אנדערסטעיטמענט, און וועגן דעם פארלירן מיר אזויפיל קינדער, איינער זאגט מיר יעצט מען האט אים דעליווערט עפעס א פעקל. קוקט ער יענעם אָן, אַז ער רעדט אַ היימישן ייִדיש, פֿרעגט ער, ווער ביסטו? זאָגט ער, איך בין פֿון סקווערע חדר, מע האָט מיך מאָלעסטעט, און אַזוי גייט ער. געגאַנגען אָן אַ קאַפּל, ער האָט אויסגעזען ווי אַ גוי. דאָס קינד, אַז סע וואַלגערט זיך אין דער גאַס, איז נישט אַזאַ עוולה ווי אַ פּאָר תּפֿילין? דאָס קינד, דאָס ייִדישע קינד, דאָס איז דאָך דעם אייבערשטנס פּאָר תּפֿילין, רחמנא לצלן, וואָס עץ טוט. אינעם אייבערשטנ'ס תפילין שטייט דאך מי כעמך ישראל. איך ווייס נאך נישט די פאר תפילין ווי כשר די קלף איז געווען, עטס עטס קענטס דאך מיינע אלטע זאכן אז ס'איז נישט דא היינט קיין כשר'ע קלף, ס'איז דא אין גאנצע וועלט איז דא אפאר מענטשן וואס קויפן איין קלף און איינער האט בכלל נישט קיין הכשר, דער גרעסטער קלף האנדלער, און איך האב אים אליינס געפרעגט וויאזוי האסט וויאזוי ביסטו באגלייבט? זאגט ער הער אויס, נישט דא קיין אנדערער, און די עדה געבט אויף אים א הכשר, און נאכדעם איז געווען א גרויסע פאבריק וואס האט קיינמאל נישט געהאט קיין הכשר, אונז האמיר געצווינגען זאל נעמען א הכשר, אבער דער הכשר איז נאר פון ווען מען האט עס אריין געברענגט, אבער דער איד פארט ארום אין דייטשלאנד כאפט ער דא א שיקסע דא א משכב זכר, ער קויפט צאם די בעסטע פעל און ער שיקט עס אריין, איז אויף אנדערע מיני הויט שרייבט זיך בעסער, אויף בהמה טמאה שרייבט זיך בעסער, מען קען עס בעסער אויסארבעטן, ס'איז דא געוויסע הויט. אה, גארנישט, מען ברענגט עס אריין, מען ברענגט עס אריין פון די אראבער. סאו, איך ווייס נאך נישט אינגאנצן ווי און די כשרות פון די טלית און תפילין, אבער כ'וויל נישט מזלזל זיין דערין, אבער דאס כשרות פון דעם יונגל איז זיכער, זיין מאמע איז א אידישע טאכטער און זי האט אראפגעברענגט א נשמה קדושה, און מען לאט אים וואלגערן און נישט שפילט, סאו ביג דיעל, אונז האבן טויזענטער אזאלכע קינדער, סאו וואט אר יו אל געטינג עקסייטעד און אפסעט? מאמר הרשע בהילל, כי הלל רשע על תאוות נפשו, א רשע מרושע, א דר'ערדליגער, ער רופט אן אידישע טעכטער מילך קעסטלעך? כ'על דיר זאגן, זייערע מילך איז כשר'ער פון דיין מילך, די גאנצע התאחדות הרבנים, זייער הכשר פון די מילך, סיי אויף פסח וועגן חמץ און סיי א גאנץ יאר, איז דאך אויך אין דר'ערד, איך האב געלערנט אין סענדז סטריט, איז געווען א ספרדישע בחור, וואס פלעגט טיילן די עסן, די פרישטאג מיטאג און סאפער, פלעגט טיילן די עסן, האט מען אים געפרעגט, געפרעגט, ווער ביסטו? זאגט ער, איך ארבעט ביי גאלדען פלאו אויפן פארעם, איך בין א בחור אליינס א גאנצע וואך, ס'איז מיר נימאס, אבער כ'האב אויפגעגעבן די דזשאב, האט ער געזאגט, ווילאנג כ'האב נישט אן אנדערן, הייסט איר מיין משגיח, און ער האט געטיילט אין סאטמאר אין סענדז סטריט דריי מאל א טאג עסן, דאס איז שוין געווען דער הייליגער גאלדען פלאו, ס'איז אלץ בלאף, ווי ס'איז געווען א הכשר אפאר יאר איז דורכגעפאלן, און נאכן ערשטן מאל וואס מ'פאלט דורך. דען די געים איז אווער, דען זעהט שוין אלעס א היתר, יעצט הילל רשע האט געהאט א פסל'ע מקווה נייטרא, ממש פסל, ס'איז געווען די מי גשמים האט נישט געהאט קיין וואסער, ס'איז אריבער גערינען פון די מקווה ווייל ס'איז נישט געווען געהעריג צוגעשטאפט, און דער גראבער חי האט געזאגט פארן קאשויער רב ער לאט אים נישט באקוקן די מקווה, ווייל קאשויער רב האט עס געוואלט באקוקן ער זאל עס קענען נוצן, דער אמת איז ער האט יא געמעגט לאזן קאשויער רב קוקן ווייל דער שייגעץ דער נערוון קראנקער זוהן לעזר חיים האט נאר דאס געוואלט מען זאל אים אריינלאזן. נאכדעם וועט אים נישט אינטערעסירן, גיין ס'זאל זיין כשר צו נישט. נאר עניוועי, ער, הילל, האט נישט געלאזט. ער האט געזאגט ער לאזט קיינעם נישט באקוקן די מקווה. שפעטער ווען ס'איז ארויסגעקומען דורך מיר ווי פסול ס'איז געווען, דעמאלטס האבן זיי זיך געפרייט. אבער פרייטס ענק נישט אזוי, ענקערס איז אויכעט נישט געווען אזוי כשר. נאר אברהם שלום האט עס דערשטיקט, און ער האט געזאגט פאר זיין זון וואס ער מאכט די בתים, אז טאמער דו האסט צו טון מיט נחום ראזנבערג גייסטו פליען פון שטעטל. אויך א וועג. אויכעט א וועג. איך זעה די קאשויער קינדער זענען גארנישט אזוי הינטערשטעליג מיטן רשעות. אבער הלל האט געהאט א פסול'ע מקווה, און ער האט די גאנצע צייט מצער געווען דעם ווייסמאנדל, דער וואס איז געווען דארט א מגיד שיעור, ווייל ער האט געהאט די שליסל פון די מקווה, ווייל זיין פרוי איז געווען די קוקערין, און ער האט מיך אריינגעלאזט, און איך האב עס געטראפן, האט ער מיך געקאלט יעדע וואך, ער דערגייט מיר די יארן, איך פיל כ'גיי קריגן א הארץ אטאק, נאך פינף וואכן האט ער געקריגן א הארץ אטאק און ער איז געשטארבן. הלל, דאס בלוט פון ווייסמאנדל ליגט אויכעט אויף דיינע הענט. די רשע מרושע די. און יעצט טראסט מיר די פאר שקצים ווייסמאנדל איצעלע פימפ און דארטן אברמשי העשל ביק וואס קיינער רעדט שוין נישט מיט אים אן אויסגעשפילטע הושענא און נאכדעם איז דא נאך איינער דער עלעגאנטע רעבע דער געי מען דער חזר שוין יעצט מיר גייען ווייטער. יעצט כ'האב גערעדט פאריגע וואך וועגן קובעשיץ מיט כ'ווייס פונקטליך וויאזוי ער הייסט כ'געדענק אין חדר ווען ס'איז אריין קומען א קאץ פלעגט מען שרייען שיץ שיץ אזוי די קאץ זאל ארויסלויפן ער איז קובעשיץ. ס'איז אנבעליוועבל ווי די רבנים נעגלעקטן אידישקייט און יעדער האט מורא צו זאגן א ווארט, פארוואס האט עטץ מורא? מ'האט ענק געסטראשעט? מ'האט מיך אויך געסטראשעט, כ'האב יעדן געהאט אין בוידעם און איך האב געזאגט אזוי, אדער עט געשען א נס און מ'עט מיר גארנישט קענען טוהן, אדער איך וועל שטארבן און איך גיין אויף קידוש השם, דאס איז דאך א איד, אויף דעם זאגט מען דאך קרישמע יעדן טאג. אינדערפרי און ביינאכט. רבנים קאלן אפ, איר זענט הייליג גערעכט, די מעשה איז אמת, אונז ווייס מען פון דעם, דאס איז נייטרא און דאס איז עס, נייטרא אין אמעריקע, האט א דיין אין הילקראשע. דארט האבן זיי יענעם רב דארטן. למעשה איז אזוי, איך וויל מסביר זיין פארן עולם, די זאכן מוזן זיך אויפהערן, איר זענט א כח, איר זענט רבנים, ס'איז יעצט דא א פרשה מיט א גט וואס. א מאן איז אריינגעפאלן אין א קאומע און רבנים האבן זיך צוזאמגעזעצט און זיי האבן געזאגט זכין לאדם שלא בפניו, ווען ער וואלט ווען געוויסט ער לאט איבער א פרוי א עגין א עגינה וואלט ער איר געגעבן א גט, און זיי האבן געגעבן א גט אין זיין נאמען אפילו ער האט נישט געזאגט כתבו ותנו, און מען האט אנגעהויבן צו פארפירן, ס'איז כ'מיין די גרעסטע פירצה איז דאך דאס, ס'איז דאך גענדיגט די גאנצע תורה דעמאלטס מיט אריינגיין אין יענעמ'ס קאפ און זאגן ער וואלט ווען אזוי געטון. און מיט מתיר זיין אן אשת איש לעלמא, האבן זיך יעצט צוזאמגענומען די אלע רבנים די גרויסע, און זיי האבן אראפגעלייגט דעם פיס, און יעצט האמיר דא א גט וואס איז געווען מיט קאמענעצקי, שמואל קאמענעצקי, זיין זון האט אים פארדרייט און פארפירט, און ס'איז געווארן קידושין וואס הרב ר' נטע גרינבלאט, ר' מוישע'ס פון די חשוב'סטע תלמידים, האט געגעבן קידושין, ווייל שמואל קאמענעצקי האט געזאגט אז ער קען עס טון, דאס איז געווען דער פעטער, ווער ס'האט געגעבן די קידושין איז דער פעטער. פונעם רבבות אפרים. איז למעשה יעצט שמואל קאמענעצקי ציט צוריק זיין זון ציט צוריק דערווייל איז דא א נייע אשת איש און איך הער זי איז שוין שוואנגער צי זי האט שוין געבוירן א בעיבי און קיינער נעמט נישט די לייצן אין די הענט איז מאי אהני לי רבנן אז זיי קענען זיצן שטיל קאלטערהייט ווי זענען די אלע רבנים פון גאנץ אמעריקע פון די OU פון די RCA ווי זענט עטץ יעדער זיצט שטיל אזוי ווי ביי טשיילד מאלעסטעישן נאובאדי ריעלי ס'האט זיי נישט אינטערעסירט אפילו. און נאכדעם ס'קומט צום דינער, גיב מיר א דאלער, גיב מיר עפעס, כ'האב נישט קיין געלט. האסט נישט קיין געלט? דו ברויכסט נישט קיין געלט, דו האסט שוין קאלעקטעד געלט ביי די אלע ביאות אסירות מיט די אלע זאכן. א רב קאלט מיך אפ די וואך, ער זאגט מיר, הרב נחום איך מוז דיר זאגן, האסט געזאגט אז ס'איז דא א איד וואס ער פרעגט שאלות פון א רב, און די רב האט זיך געמוטשעט עס מתיר צו זיין, נאכדעם ווען ער איז ארויס האט ער מיר געוויזן די בדיקה, ס'איז געווען געהעריג, לכל הדעות איז עס געווען נישט כשר. בקיצור, פרעג איך אים, פארוואס האסטו דיך אזויפיל געפלאגט? האסט דאך געזען, קוק, כ'האב אים געוויזן. איך וועל דיר זאגן די אמת, ער פרעגט מיך יעדן חודש א שאלה, איז א מולטי מיליאנער, און ער לאזט מיר איבער אזוי פון טיים טו טיים א שיינעם טשעק. איז אז איך וועל אנהייבן צו ווערן א מחמיר וועל איך אים פארלירן. איך וועל אים פארלירן, כ'וועל נישט האבן קיין פרנסה. זאגט מיר א רב, דו מיינסט ערנסט וואס דו זאגסט יעצט? זאג איך אים, זיכער מיין איך ערנסט. איך זאג דיר נישט קיין דזשאוק. כ'האב אים געזאגט, דו ביסט א רב, וועל איך דיר פארטרויען ווער דאס איז געווען אויך. ער קען עס נישט גלייבן. זאג איך אים, אקעי, ליסן, ס'איז אזוי ווי אלע מיינע לגיונות, אזוי ווי איך האב געזאגט אז ס'איז דא טשיילד מאלעסטעישן, און איך האב געזאגט אז רבנים וואוינען מיט די טעכטער, דאס אלץ איז געווען ליגנט, און וואר, איך זאג דיר, ס'איז ביי מיר, איך בין געזעסן דארטן, ער האט מיר געוויזן די בדיקה, איך האב געפרעגט, וואס האסט דיך אזוי געפלאגט? זאגט ער, איך האב מיך געפלאגט ווייל איך האב נישט געוואלט פארלירן א קאסטומער. איז פונקט אזוי ווי א פרוי טאר נישט גיין פרעגן א רב א שאלה ווייל ער קען מוצא חן בעיניו, דארף מען אויכעט זעהן אז א גביר זאל שיקן אן אנדערן, ווייל דעמאלטס וועט כאטש ארויסקומען דער אמת. אדער קען זיין ניין, וויבאלד דער איד געט דאך נישט קיין גרויס געלט עניוועי, דער ארעמאן, וועט אים דער רב זאגן אז ס'איז נישט גוט, וואס הארט אים יענעם צו באגראבן. מיר האט דערציילט איינער, נישט יעצט, נאך יארן צוריק, אז אהרן האט געמאכט א גרויסן טעות אז ער פסק'נט נישט אליינס מראות. ער וואלט געדארפט נעמען אלע שונאים, און ער וואלט זיי געדארפט לאזן שפרינגען און טאנצן חדשים אן א ווייבער, זאגן אלעס איז נישט גוט, און ממילא וואלטן זיי ביהעיווט. זאגן דו בהמה דו, און נאך צוויי מאל גייען זיי אים אויפהערן צו פרעגן, יא דאס איז די ביזנעס, נעבעך אזא מין סטארי, ס'איז אנבעליוועבל, דער אמאל אינגערמאן זאגט, צו דעם רב זאלסטו נישט פרעגן, ער איז א גרויסער מחמיר, איך געדענק איך האב געפרעגט אלע יארן, די לעצטערערע יארן, אנפאנג האב איך געפרעגט ביים קאפישער רב, שפעטער האב איך געפרעגט ביים הרב הצדיק ר' אברהם לייטנער, כ'האב געפרעגט די שאלות, איך קען מראות, איך בין א ספעשעליסט. און מענטשן האבן געפרעגט, הייסט עס ר' אברהם איז אזא פרומער מיט אזא שווארצע בארד און און און. זאג איך, כ'האב דיר צו זאגן נייעס, דער מענטש פסק'נט אזוי קולע לשערה, כ'האב אין מיין לעבן נישט געזען א מענטש זאל אזוי גוט פסק'נען, מורא'דיג, און כ'פלעג אים פרעגן פארוואס דאס און פארוואס דאס, און ער פלעגט מיר אלץ ענטפערן בטוב טעם ודעת. מ'מיינט איינער האט אזא לאנגע בארד און זעט אויס אזוי הו הו הו הו, דער וויל איינשלינגען די וועלט, די חברה ווייסן אזוי צו פסק'נען, כ'ווייס נישט פון וועם ער האט געהאט קבלה, כ'מיין פון זיין שווער. פונעם ווייצען רב האט ער געפסקנט צו די זאך. אנבעליוועבל! און נעם אהער דעם פרומען חזקל טייטלבוים מיט די אנגעריבענע אויגן ררר וויל איינשלינגען א מענטש, ער ציט נישט אראפ דעם טוילעט שבת, די שכנים זאגן ס'שטינקט אריין, כ'ווייס נישט ער קען מאכן א ברכה דארט, אבער א שוועגערין דאס איז מותר לכתחילה, עספעשעלי ווייל זי איז אן אשת איש. ער כאפט נישט אז ס'דא יש אוכל, די גמרא זאגט דארט אין מסכת ביצה, און ער איז עובר אויף פינף חטאות, ער כאפט נישט אז א שוועגערין איז אן איסור כולל מיט אן איסור מוסף, ס'גייט זיך נאך און נאך, זי איז א נידה, זי איז אן אשת איש מיט אלעם, יו גאנא געט ספענקט פאר עוורי וואן, חזקל יור טיים איז פינישט דא, אנבעליוועבל. ס'אבער דא נאך א זאך, די צוויי פרויען וואס זענען געקומען פאראויס, זיי האט די קאורט צוגעשטעלט פיצויים אויך, וויפיל געלט ווייס איך נאכנישט, אבער דאס איז איינע פון די זאכן וואס דער עולם טוט א נארישקייט אז מען קומט נישט פאראויס ווייל מען באקומט פיצויים. יעצט, אין ארץ ישראל שרייבט די צייטונג אז ס'איז א העינעס קריים מען זאל געבן דעם מענטש א דיעל, ווייל זיי זאגן די איינציגע טעם פארוואס מען געבט א דיעל, ס'איז דא אזא זאך וואס מען געבט א דיעל איז ווען ס'איז דא ספעשל סורקעמסטענסעס, אמאל איך ווייס מען האט מורא צו קומען פאראויס, און אנדערע זאכן, דא האט דאך קיינער נישט מורא געהאט צו קומען פאראויס, ס'דאך שטותים, ס'איז דאך דא צוויי פרויען וואס זענען געשטאנען אויפן סטענד, ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס מען טוט, און זיין אייגענע זון נחמן האט געזאגט פאר די צייטונג מיין טאטע איז א חזיר א מנוול א פארברעכער, פונקט ווי ברוך מרדכי'ס קינדער, זיי האבן זיך געשעמט, איינע פון זיינע קינדער איז צוגעקומען און האט געזאגט דעמאלטס, הויעך, מ'האמיר אלע געהערט, ער האט געזאגט אונז זעמיר נישט ברוגז, האסט איינגעזעצט. אונזער טאטן, זיי האבן געוויסט וואס ער טוט, ביי זיי איז געווען א שאנדע די גאנצע זאך, איז למעשה די זעלבע איז מיט לעזער בערלאנד, נחמן ווייסט ווי ער האלט, לעזער האט א פרוי וואס האט אויך מודה געווען אז ס'איז אלעס אמת, איז שרייען זיי אז ס'איז א העינעס קריים דאס וואס מען לאזט אים ארויס, פאר וואס זאל מען אים ארויסלאזן? ער קען שטיין פאר טרייעל, זיי זענען מסכים צו שטיין פאר טרייעל. נאר הער אויס, אונז האמער אלץ געמיינט אז טשארלס היינס מיט טאמפסאן זענען געווען פארברעכער, איך זעה איבעראל די זעלבע פארברעכעריי, די געבן א פלי דיעל איז געמאכט אז ס'דא א קינד אינוואלווד, מ'האט מורא ס'וועט אים שאטן אז ער וועט שטיין אויפן סטענד, און נישט איז נישט דא אזא זאך שטיין אויפן סטענד. וואס און פארוואס זאל ער קריגן נאר אכצן חדשים, אכצן יאר וואלט געווען פונקט גוט, ער איז סעווענטי ניין, אכצן יאר ארום קומט ער ארויס, מיט א צוקניפטער בארד. אבער איך טריי מסביר זיין נאכאמאל פארן עולם, ס'דא א סעיאינג אין אמעריקע, יו קען פול אלל פיפל סאם טיים, ענד יו קען פול סאם פיפל אלל דע טיים. די סעיאינג גייט באט יו קענט פול אלל פיפל אלל דע טיים. ס'דא נאך א סעיאינג, קאן עדיסאן פלעגט זאגן באט יו קענט קאן עדיסאן. עניוועי, ס'איז ארויסגעקומען, דער עולם האט זיך אפגעשאקלט פון אים, אזוי ווי דער חלבן מיט די אלע אנדערע, זענען אלע דר'ערטליגערס, איט דזשאסט טעיקס טיים, דעטס איט, און דעיס איז א הכנה לקראת ביאת המשיח, ווייל דער אייבערשטער נעמט די אלע חזירים, די אלע דר'ערטליגערס, און ער שיקט זיי זאלן זיך לופטערן, און אז דער עולם שאקלט זיך אפ פון זיי, דעיס הייסט אז מען איז בורר די פסולת מתוך אוכל, מען נעמט ארויס דעם פסולת און מען שיקט זיי אוועק, ארויס פון כלל ישראל, אויסער דעם וואס דער משוגענער לעזער האט צוזאמגערעדט על השם ועל משיחו פלעגט ער רעדן מינות און כפירה, ס'איז געווען א גרויל אים צו הערן, ער האט צוגעגלייכט אברהם אבינו'ן צום אייבערשטן חס ושלום און זיך צו ר' נחמן און ר' נחמן צו אברהם אבינו'ן, ער האט גערעדט, איר הערט? געזאגט פאר פייער און פאר וואסער, און איך האלט ר' נחמן האט אים אראפגעברענגט, מען טאר נישט איבערלאזן אזאלכע זאכן אויף די וועלט, צו מינות צו כפירה, ר' נחמן האט געזוכט דעם אמת, מען האט געמאכט אזא מין שקר אז ס'איז ממש א שרעק, און איך האלט ער גייט אראפברענגען די אלע חזירים וואס זיי פארן אויף אומאן זינדיגן אויך, עט די ענד אוו די דעי גייען זיי אויכעט ווערן עקספאוזד, כ'האב ענק שוין אמאל געזאגט, ס'ווערט געברענגט, ס'איז דא א פרשה אין די תורה אז מען האט געטראפן כי ימצא חלל באדמה לא נודע מי הכהו,

יעצט, וואס איז דא געשעהן? מ'האט דא געהאקט דעם קאפ, און וואס איז יעצט געשעהן? מ'וואשט זיך די הענט און זאגט ידינו לא שפכו את הדם הזה. וואס איז דאס? איז דא אין דעם צוויי שיטות. דער של"ה הקדוש ברענגט צו, איינס ברענגט ער צו פון תרגום יונתן, און איינס פון ירושלמי. ס'איז דא איין דעה אז די עגלה ערופה אז טויטערהייט האט עס אנגעהויבן צו גיין ביז צו דעם רוצח און ס'האט געוויזן זעהסט דא איז די רוצח. ס'איז מורא'דיג. און לאידך גיסא און תרגום יונתן שטייט אז ס'איז ארויסגעקומען ווערים פונעם קאפ וואס מ'האט אפגעהאקט, און ס'איז געגאנגען פון די נאז לעכער פונעם קאפ איז עס אריינגעגאנגען ביז צום הויז פון רוצח. יעצט דער של"ה הקדוש ברענגט עס צו, ער זאגט אז ס'איז געווען צייטן וואס ס'איז געווען ניסים נגלים און ס'איז געווען וואס ס'איז געווען ניסים נסתרים, אבער על כל פנים זאגט דער של"ה הקדוש הרג'נען האט מען דעם רוצח נישט געמעגט, אין די תורה שטייט על פי שנים עדים יקום דבר. פרעגט דער של"ה הקדוש, צו וואס דארף איך דעם גאנצן צערעמאני? אז דער רוצח דרייט זיך ווייטער, אז לעזער בערלאנד מיט די אלע חזירים וואס איז צוזאמען קענען זיך ווייטער דרייען, וואס איז די גרויסע זאך? צו וואס דארף מען דעם גאנצן פראצעדור אפצוהאקן דעם קאפ פון קעלבל? זאגט דער של"ה הקדוש, ווייל ביז ווי לאנג אונז ווייסט מיר נישט ווער ס'איז דער רוצח, איז דא א חרון אף, דער אייבערשטער איז ברוגז אויף כלל ישראל. פארוואס? ווייל זיי האבן געדארפט שטעלן שופטים ושוטרים תתן לך. אזוי ווי עס איז געווארן א ענין אז מען ווייסט ווער דאס איז, איז אפילו מען קען אים גארנישט טוהן, גייט אראפ די חרון אף פון כלל ישראל און ס'גייט ארויף אויף אים. די זעלבע געפינט מען ביי עכן אויך, מען האט נישט געוויסט ווער ס'האט מועל געווען אין חרם איז געשטארבן דארטן מענטשן, און למעשה ווען מען איז געוואויר געווארן איז אראפגעגאנגען דער חרון אף. שוין. יעצט. דאס משיח זאל קומען, נישט מעגליך ער זאל קומען ווילאנג ס'דא אזאלכע חזירים וואס זיי פארקויפן נאך אידישקייט, פונקט אזוי ווי דער אין ארץ ישראל אין רמות ב איז דא דארטן א נייטרא רב צו נייטרא רבי וואס ער זאגט אפן ביי מיר מעג מען טון עריות אפילו אין ביהמ"ד איז קיין חרון אף איז נישטא ווייל מ'ווייסט קומען אבער די פרומע רבנים די פרומסטע פון די פרום און זיי וואוינען מיט די אייגענע טעכטער קען ס'איז א מחותן צוויי מאל, מקלב יגד לוי, חזקל טייטלבוים, און אזוי ווייטער, כ'וויל אפילו נישט אריינגיין אין די אלע נעמען, ס'וועט מיך נעמען אויסצוליינען די נעמען לענגער ווי ס'וועט נעמען צו ליינען די מגילה. איז למעשה איז דא א חרון אף? ווייל אונז זעהן מיר אויס ווי שטילערהייט לאכט מען חלילה פון די תורה און פונעם אייבערשטן, ווייל מען טוט אלעס וואס מען טאר נישט, און מען קומט נאך אריין, חזקל כ'דענק נאך, ומה ראי' ווער דוב? כ'וועל דיר זאגן, כ'פלעג זיי זאגן אייביג, ער האט אזא מיעסן משונה'דיגן קול, אז ווען די מצריים וואלטן אים געהערט זאגן שירה וואלטן זיי אויכעט אנטלאפן, מ'האט זיך נישט געדארפט גיין איינטרינקען אין ים אריין. אזא משוגענען מענטש לאזט מען צו אין אזא שיינע קהילה ווי קליימער? נאר דארט איז די גרעסטע הענג-אוטס איז דארטן דא. דער מנהל שטערן, און נאכדעם איז דא שבתי'ס קאהן'ס איידעם שטערן, ענזל. א ראצער א סמארקאטש קומט צו מיר אז איך זאל ארויס גיין פון שול, און נאכדעם איז דא דער קוקו דלוקו, עלפערד, ער האט נישט געקענט מצליח זיין קיין שום דזשאב האט ער מצליח געווען צו רודף'ן מענטשן, עניוועי, סאו פון די שול האבן זיי געוואלט איך זאל ארויס גיין, איך בין גערן ארויס און איים העפי איי דיד איט, ברוך השם, און דארטן קען חצקל בלייבן ער זאל מוציא זיין דעם עולם.

זאלסט נישט אריין דארט, הע הע, דער רב האט געזאגט אפילו דארטן ווי מחלל שבתים זענען לאזט ער דיך נישט אריין, דו זאלסט זוכן לעבן סאטמארע רעבן דארט ביי די דיינים, דארטן זאלסטו זוכן א פלאץ, ווייל דו ביסט אויפגעוואקסן אין סאטמאר און דו ביסט סאטמאר, און דו האסט דיך געשלאגן מיט איצעלע פימפן וואס ער איז פון סאטמאר, געמאכט דיין אייגענע בית דין, דו זאלסט זען מען זאל דיר מאכן אזוי ביי דעם ראזענבערג, אפשר נאך דא א פלאץ, אפשר קען מען אים רוקן אביסל אויף די זייט, אים אונטערבייגן אביסל, דו גיי נישט אויף צפת, דער רב האט עס נישט געלאזט. עניוועי איז וויבאלד ס'ווערט א חרון אף איז עס זייער שרעקליך איז אז ס'קומט ארויס די אלע חזירים עס גייט אראפ דער חרון אף און דאס איז א הכנה לקראת ביאת המשיח ס'איז די גרעסטע התקרבות אז משיח זאל קענען קומען וואס ס'איז נאר דא אין אונזער היינטיגן דור און ברוך השם ס'פארט גוט און דער אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל טאקע שוין זוכה זיין אז אפילו משיח אליין וועט בלייבן. שטיין און ער וועט אנקוקן יעדן תלמיד באזונדער, ער וועט זיך צאמען קלאפן די הענט ווי מען האט אין אמעריקע געקענט מגדל זיין אזאלעכע קינדער, ספעשעלי ווען די רבנים זענען געווען די גרעסטע חזירים, די אייבערשטער זאל העלפן מען זאל שוין זוכה זיין זייער בקרוב צו דעם אמן, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט וועט עטס זעהן פארוואס ס'לוינט זיך. צו זיין א רב אדער א רעבע, וואלט מען אין לעבן געקענט געבן פאר א באלעבאס אזא דיעל? ניין! אזאנס מ'האט געגעבן פאר לעזער בערלאנד? ניין! ער איז שובו בנים, ער האט אסאך געלט, און מ'קען אים. דאס זעלבע ווי מיט ברוך מרדכי לעבאוויטש, דער זון האט געהאט אפאר טאלער, פארשטייסט? די רעבעס לעבן ממש ווי אין גן עדן, די בעלי בתים, אזא וועג האט געמוזט זיצן פינף יאר. דער רויטער דאסקעלאוויטש האט געמוזט אפזיצן זיין טערמין, מ'האט נאך צוגעלייגט ווייל ער האט געטאטשט א גוי דארטן, און יעצט איז ער צוריק. וועגן דעם אז איינער פרעגט דיך וואס ווילסטו ווערן אין טען יערס פון נאו, וואט דו יו וואנט טו בי, זאלסטו נישט זאגן דו ווילסט ווערן פרעזידענט, ווייל דער פרעזידענט האט זיינע פראבלעמען, מען קוקט אים נאך יעדן ריר, זאג איך וויל ווערן א רעבע, דעטס אלל, דעמאלטס ביסטו אווער ענד אבאוו די לאו, און חס ושלום די תורה, ענד אבאוו עווריטינג, זאלסט נאר זעהן זאלסטו האבן אפאר חסידים. יעצט כ'האב ענק געזאגט אז אויף די פעדערל בלאגס איז געשטאנען אז מ'האט דא געמאכט קאנצענטרעישן קעמפס, מ'האט געמאכט גרויסע סעמעטעריס, ס'קאכט זיך עפעס, אבאמא האט אריין געברענגט די גרעסטע מערדער פון די אראבער, הילערי קלינטאן איז געגאנגען אויספארקויפן אמעריקע, בקיצור עס איז אריין געקומען דאנעלד טראמפ און ער האט געמאכט זיין איידעם, כ'ווייס נישט אזוי האב איך געהערט יעצט אין די נייעס, כ'ווייס נישט צו ער מעג עס טון, כ'האב געמיינט אז ער טאר נישט מאכן. פעמילי קיין שום דזשאבס געבן, געמאכט זיין איידעם די העד פון די אינטעלידזשענס וואס דא איז פארגעגאנגען די גאנצע אכט יאר, און די נייעס גייט זיין ביטער ווי א גאל, איך וויל ענק נאר זאגן ווי ווייט די גאנצע וועלט שטייט אויף א האר, אידן אין דייטשלאנד זענען געווען זייער סאפיסטיקעיטעד, זיי האבן געבויט די גרעסטע שפיטעלער אלעס, און זיי האבן געטון פאר סאסייעטי, אין איין שמיי דריי פון לאמיר זאגן ניינטין טוירטי טרי ביז ניינטין טוירטי סעווען האט מען שוין געמארדעט אידן, וואד יו בעליוו דיס? אויס. רבותי אין אמעריקע האט מען די זעלבע רעכטן מען קען אלעס טוהן נאר עט די ענד אוו די דעי ווען ס'וועט אריינקומען א מלך קשה כהמן וועלן מיר אלע גיין חלילה אין די גאז קאמער למעשה גייט יעצט אלעס ארויסקומען האפענטליך און מ'האט א פראבלעם בענגאזי מ'האט דא געוואלט באגראבן גאנץ אמעריקע די מוזלעמס וואלטן איבערגענומען אזוי ווי די אייסעס האבן איבערגענומען אין יוראפ און אזוי האט מען געוואלט זאלן דא אויך איבערנעמען. האט זיי געגעבן אלע פאוער מיט אלע רעכטן מיט אלעם, אנבעליוועבל, מען ווערט יעצט אלעס געוואויר, יעצט איך וויל זאגן דעם עולם ווי ווייט מען דארף בעטן דעם אייבערשטן, מען דארף באמת אייביג. בכל עת יהיו בגדיך לבנים. ס'האט געדוירט אַכט יאר, יעדער האט געזען די קאראפשען און קיינער האט גארנישט געזאגט, ס'איז געפארן ווייל דער פרעזידענט האט עס געבעקט, בענגאזי האט מען פארשוויגן, יעדע זאך האט מען פארשוויגן, ס'איז ממש אנבעליוועבל. ווען הילערי קלינטאן קומט ווען יעצט אריין וואלט אמעריקע מער נישט געווען קיין דעמאקראטיש לאנד, ס'וואלט געווען אן אראביש לאנד מיט דיקטאטוריש, און די אידן וואלטן געווען די ערשטע קרבן, מען וואלט זיי אויסגעשאכטן אין די גאס. דעם שווארצן נישט. כ'האב ענק אלץ געזאגט די אידן האבן אביסל פרייהייט אין אמעריקע ווייל ס'איז דא שווארצע אויכעט מיט פארטאריקענס. טאמער געט מען אבער די שווארצע אלעס וואס זיי ווילן, גייען זיי זיך נישט שלאגן? ממילא בלייבן מיר אונז די קלענסטע מספר, די קלענסטע צאל אין אמעריקע, בערך אכט אדער ניין מיליאן אידן, גיי שלאג דיך מיט אמעריקע. פרענקלין דעלאנא רוזעוועלט. האט נישט אריינגעלאזט די רבנים, כאטשיג מ'האט געבליטיגט יעדן טאג אין יוראפ אידן, און ס'געווען פארשוויגן אלע. און דער ניו יארק טיימס איז דער זעלבער לינקער, ער האט מיטגעארבעט מיט אלע שייגעץ שטיקער, ער פארט אויכעט מיטן שוואונג. סאו באמת. אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים. אונז זעמער אויף גרויסע צרות מיט דעם גאנצן אמעריקע און מיט דעם גאנצן אנטיסעמיטיזם פון די וועלט, און די אידן וואס האבן די ביליאנען מיט די הייזער מיט אלעם וועט מען עס נאך צונעמען אזוי ווי מ'האט צוגענומען אין יוראפ אלעס. איי האסט דאך א נייעם פירער וואס ער הייסט דאנעלד טראמפ. איז קודם דארף ער האבן הצלחה, קען זיין ער וועט נישט מצליח זיין. ווייל ס'דא אזויפיל חברה וואס וועלן אים לייגן שטיינדעלעך אויפן וועג. און נאכדעם? און וואס גייט זיין נאך די פיר יאר? און לאמיר זאגן ער האט געוועלט ווערן אויף נאך פיר יאר נאכדעם, און וואס גייט זיין נאך די אכט יאר? הייסט מען לעבט ממש אן דעי טו דעי בעיסיס, ברוך השם יום יום. וועגן דעם וויל איך זאגן דעם עולם, האלטס זיך נישט אזוי שטאלץ מיטן גאנצן אמעריקע. אמעריקע איז קיינמאל נישט געווען קיין אידישע פריינד. קענעדי'ס טאטע איז געווען דער אמבעסעדער צו דזשערמעני אין דייטשלאנד. האט מיטגעארבעט מיט אים און ער האט מיטגעארבעט מיט דייטשלאנד, דעטס איט, אונז דארף מיר בעיסיקלי בעטן דעם אייבערשטן, נאר וואס דאס איז אלץ ניסים נסתרים וואס דער אייבערשטער ווייזט, ס'האט געקענט שוין זיין אז מען זאל שוין יעצט דארפן ליקווידירן אלעס פון אמעריקע און לויפן, וואו מ'עט לויפן? ס'שוין נישטא וואו צו לויפן, דאס איז עס, האט זיך שוין דאס אויך אויס, האמיר שוין מסיים געווען אלע זיבן קאנטינענטס פון די וועלט, יעדער האט שוין געטרינקען אידיש בלוט, ס'איז נישט געבליבן איין פלאץ וואס איז א מקום פנוי און א מקום חלל, אנפארטשענעטלי. יעצט, איך האלט פערזענדליך ער האט געטוהן א נארישקייט ער האט אריינגעשטעלט זיין איידעם ווייל ער שטעלט אים אין א פרעדיקעמענט ווייל דו ווייסט דאך די רוצחים זיצן נישט ליידיג און נאך א זאך מ'עט זאגן ווייל ער איז א איד טוט ער אינוועסטיגעיטן די אראבער אבער ליסען הי דיד איט יעצט קען מען נאר איין זאך בעטן אז ער זאל מצליח זיין. משה דוד נידערמאן דו עסט זיך נאך באהאלטן מיט דיינע ריעל עסטעיט און מיט דיין געלט עסט נישט וויסן וואו אהינצוטוהן אבער געדענק דו האסט א חלק אין אראפברענגען כלל ישראל. דו מיט דיין גוירלפרענד הילערי קלינטאן מיט דיין בויפרענד דוד טווערסקי. יעצט די וועלט ווייסט נישט נאר מ'גרייט זיך יעצט אויף די טוירד ווארלד וואר. פאליטישענס רעדן שוין צווישן זיך אבער ס'איז נאכנישט ארויס אין די גאס. יעצט אבאמא איז געזעסן יעצט מיטן דייטשע פריים מיניסטער, ס'איז א פרוי, מערקעל, און זיי האבן גערעדט דריי שעה רציף. יעצט איך קען מיר נישט פארשטעלן אז מערקעל קען א קצות החושן, אדער אבאמא קען א רמב"ן, סאו פון וואס האבן זיי גערעדט? מען האט אויסגעפלאנט די גאנצע ווארלד וואר טרי, רוסלאנד האט יעצט אויכעט געשאסן, אז די רעפיודזשיס זאלן נישט קענען אנטלויפן פון סיריע, האט געשאסן אויף הייזער. כ'האב אמאל אויך געליינט זייער א שיינעם ארטיקל, ס'איז געווען איינער וואס האט איבערגענומען די הנהגה פון רוסלאנד, ער האט געהייסן גארבאטשאוו, ער האט געזאגט דעמאלטס פאר אמעריקע,

זייער פאליסי אז זיי גייען נישט לייגן קיין בוטס אן די גראונד, זאל זיך יענער אליין שלאגן, האט מען אויפגעבויעט א טיעם, יעצט גייט זיין ווארלד וואר טרי ווייל מען מוז די טיעם אונטערברענגען, און מען מוז אויך אונטערברענגען איראן, איראן העז טו גאו, זיי זאגן עמטליך זיי גייען אונטערברענגען די אידן, וואו נאך געווען אין די וועלט אז א פאליטישן האט זיך געטרויט צו רעדן מיט אזא מין אפענקייט? און מ'האט אים נאך געגעבן הונדערטער ביליאנס אוו דאלערס און אלע רעכטן. מ'גרייט זיך יעצט א ווארלד וואר טרי זייער זייער ערנסט און זייער בקרוב. און איך האלט אז וועגן דעם האט אמעריקע געטשענדזשט פאליסי און מ'האט אריינגענומען אולד מעקדאנעלד העד ע פארם. ווייל זיי האבן געוואוסט איף סאמבאדי דאזענט פוט דער פוט דאון נאו איז אמעריקע היסטארי. אזוי ווי ענגלאנד געווען אמאל א וועלטס כח היינט איז עס גארנישט. און יעצט דארף מען זעהן וואס דער אייבישטער העט ווייזן. אז ער זאל מיט אונז אומגיין מיט רחמים וחסדים, עס זאל נישט קאסטן קיין אידישע נפשות, ווייל קיין גרויסע כוחות אויסצוהאלטן האבן מיר נישט, און אונז זעמיר ליידער א מיעוט, די קלענסטע נעישאן וואס איז דא, די עלטסטע און די קלענסטע, פון די קלענסטע אויף קאפוט, דארף מען בעטן דעם אייבערשטן ער זאל האלטן די רעכטע האנט. יעצט די רוסישע דזשעטס, ס'הייסט לעווראוו, LAV, ROV, זיי האבן אנגעהויבן צו באמבאדירן זייער שטארק מאסול, דאס איז איראק, כדי אז די אייסיס חברה זאלן נישט קענען אריינלויפן פאר רעפיודזשיס אין סיריע, און זיי הרג'נען דארטן סיוויל, הייזער, אלעס. דער רוס האט נישט קיין מורא פאר קיינעם. די אייסיס האבן זיך צולאזט אין איראק, זיי האבן באגראבן אין איין מאסן קבר דרײַ הונדערט פאליסמען, יעצט ס'איז דא אין סיריע, זיי לויפן אריבער, ס'הייסט אל נוסרא, בקיצור דער רוס שיקט דארטן אריין מיסלס אז ס'גייט א רויך, ס'איז אנבעליוועבל. ס'איז קלאר אז מ'שטייט פאר א גרויסע וועלט מלחמה, מיט וועם איז די מלחמה? מיט די אראבער, די אראבער מיט די פרייע וועלט גייען מלחמה האלטן. אמאל האט עס געהייסן דזשערמעני און היינט איז עס די אראבער. א גוטן און א פרייליכן שבת פאר יעדן. אזוי ווי די וואך איז דער שיעור אויסגעקומען זייער לאנג ווייל איך בין געווען ביזי מיט א מקווה און כ'האב געווארט ס'זאל רעגענען האב איך נישט געהאט וואס צו טון האב איך זיך אזוי צולאזט ממילא האב איך אפגעטיילט דעם שיעור אויף צווייען דא ענדיגט זיך די ערשטע העלפט און זייט מוחל הערט אויס די צווייטע העלפט.